פרשת שלח תשפ ב. יא, פרשת שלח, שלח לך אנשים. עס שטייט די וואכעדיגע סדרה אינמיטן די פרשה, שטייט דארטן וואס אידן ווארטן שוין אויף די ישועה, אויף די גרויסע ישועה וואס אידן ווארטן, שטייט די וואכעדיגע סדרה דא אינמיטן, ותשא כל העדה, ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. די גמרא זאגט דארט אין תענית כט, באקאנט, אמר רבא אמר רבא אמר רבי יוחנן אותו היום תשעה באב היה, אמר להם הקדוש ברוך הוא אתם בכיתם בכיה של חינם ואני קובע לכם בכיה לדורות. דאס הייסט אז די בכיה של חינם דאס האט געמאכט אזא בכיה לדורות. מען שמועסט ארום וועגן דעם אסאך, וואס איז די ערגסטע עבירה? דא ערגערע עבירות. בכיה של חינם איז די ערגסטע עבירה, דאס האט געמאכט די בכיה לדורות, דאס הייסט בכיה לדורות, חורבן בית מקדשות, חורבן פון די בית מקדשות, ידוע א מעשה וואס די הייליגע ריזשינער האט אמאל געזאגט זיין טאכטער, מען האט געזען זיין טאכטער האט זיך געגעבן א קרעכטשעווע, געוויינט, געקרעכטשעט, האט ער געזאגט הער אויף צו קרעכטשען, פארוואס? ווייל א דאנק ברענגט א דאנק, און א קרעכץ ברענגט א קרעכץ. און האט איר דערציילט אז ס'איז אמאל געווען א איד, ס'איז געווען א גביר, א עשיר, אבער א עשיר השמח בחלקו איז ער נישט געווען, ער איז נישט געווען קיין שמח בחלקו, און האט געקרעכטשעוועט, האט געוויינט, ער האט געקרעכטשעוועט, טענות, בכיות.

אפילו מחזר זיין על הפתחים אויך נישט. נישט געקענט גיין שנארן ביי די טיר, מ'האט זיך דערווייטערט פון אים. ער איז געווארן א מצורע. און ער האט געוויינט ווייטער, וואו איז שוין א בירא עמיקתא, קען זיך שוין נישט דרייען ביי די ביי די טיר, ביי די טירן קען ער זיך שוין נישט דרייען. א בירא עמיקתא. האט ער געזאגט, דאס הייסט עמיקתא? דאס איז אזא טיפע בור? און ס'איז דאך ווייטער אזוי שלעכט, ער האט געקריגן א הויקער, אזא גיבנת, אזוי איינגעבויגן, ער האט נישט געקענט אפילו נעבעך עסן, לא עלינו. שוין, האט געקריגן אזא הויקער, האט ער געזאגט, נו, איך קען אפילו נישט עסן, אבער ברוך השם איך לעב, דא אנדערע וואס זיי שטארבן שוין, ברוך השם איך לעב, האט אנגעהויבן צו דאנקען, פרייליך זיין, ברוך השם איך לעב, זעהסט אנדערע לעבן נישט, אה, נו אין הימל, אויף דעם דאנקסטו, דאס איז גוט, איצטער וועל איך ווייזן וואס ס'הייסט גוט. די ערשטע זאך איז אראפ די הויקער, די הויקער איז אראפ, ער איז געווארן געזונט פון די הויקער. און ער האט אנגעהויבן צו דאנקען, אוי רבוש ע דאנק דיר, און פרייליך, שוין, די הויקער אויך אראפ, ברוך השם, דאס הייסט גוט, אונז צו באווייזן וואס הייסט גוט, ס'איז אראפגעגאנגען די קרעץ אויכעט, ער איז דאך געווען פארקרעציקט, א מצורע, אראפגעגאנגען די מצורע, האט שוין געקענט זיין א מחזר על הפתחים, קען צוריק גיין צו די טיר, אוי איך דאנק דיר רבונו של עולם, ברוך השם, אראפגעגאנגען די הויקער, כ'בין נישט קיין מצורע, ברוך השם, אה! איז דאס הייסט גוט? יעצט וועט מען ווייזן וואס הייסט גוט מען איז זיך פון אים ס'איז געקומען עפעס א גביר האט אים געגעבן א גרויסע הלוואה און ער האט זיך צוריק צוריק געכאפט צוריק צו די עשירות כדמעיקרא האט ער געזאגט דאס איז די טייטש אז מ'זאל אויפהערן צו קרעכצעווען ווייל א קרעכץ ברענגט א קרעכץ און זאגט מען דאס הייסט שלעכט וועט מען ווייזן וואס הייסט שלעכט א דאנק ברענגט א דאנק א שמחה ברענגט א שמחה זאגט דאס איז גוט אונז וועלן מיר ווייזן וואס הייסט גוט בכיה של חינם דאס איז נישט די ערגסטע עבירה, אבער א בכיה של חינם אז דו וויינסט דו זאגסט ס'איז שלעכט, זאגט מען רבונו של עולם מ'וועט דיר ווייזן וואס הייסט שלעכט, נעבעך די אייבערשטער האט אונז מלמד ביז היינט וואס הייסט שלעכט, דערפאר עוקר זיין וויסן וואס די פרשה דא שרייט, וויסן אז מ'טאר נישט קיין בכיה של חינם קיינמאל, שטענדיג זיך מחזק זיין מיט א שמחה, און ווי די אמרי אמת געזאגט אז די לימוד פון די פרשה אז אויב בכיה של חינם האט קובע געווען נעבעך א בכיה לדורות, איז וואס איז די לימוד?

מיט אן התחזקות, א דערהויבנקייט ווי ער ברענגט אין תלמידי ישיבה פון רבי אברהם גענאכאווסקי, ברענגט ער רבי אברהם גענאכאווסקי, ס'איז דאך ידוע אז דער פיש איז א גדול בולע את הקטן, דאס איז זייער עסן, גדול בולע, וויאזוי איז ער בולע את הקטן? וויאזוי איז דער גדול בולע את הקטן? ברענגט ער דארטן אז דער גדול, איידער ער איז בולע דעם קטן, ער גיט א שפריץ ארויס דיו שחור, א שווארצע טינט, שווארצע טינט גיט ער א שפריץ ארויס דער גדול, און ס'ווערט אזוי שווארץ און טונקל, און דער קליינער פיש ווערט אזוי פארלוירן אינגאנצן, ער מאבד די עשתונות, ער ווערט אזוי אינגאנצן פארלוירן, ביז ער גיבט אים א שלינג איין כדי שביעה. דער לימוד פאר אונז אביסל, נישט ווערן פארטונקלט, דער יענער בלאזט אמאל שווארצע טינט, ווער נישט פארלוירן, נאר ווען דו די קליינע די קליינע פישל ווען דו האסט שכל וואס ווערסטו פארלוירן פון די שווארצע טינט גיב זיך א דריי ארויס פון אים און פאר ערגעץ אנדערש גיב זיך א דריי ארויס פון אים ניין ער וויינט ער וויינט מיט שווארצע טינט ביז ער שלינגט אים איין און די שכל איז די חכמה איז זיך מחזק זיין זיך נישט לאזן בכיה של חינם נאר זיך מתחזק זיין זיך נישט לאזן ווי קיין שווארצע טינט דאס איז דער לימוד אז קיינער זאל נישט קענען איינשלינגען זאל נישט זיין קיין בכיה של חינם און די זעלבע זאך אויך ווען איינער שפריצט אויף דיר שווארצע טינט, פונקט ווי דער גרויסע פיש, איינער גיבט א שפריץ אויף מיר אויף דיר שווארצע טינט, איר ווער נישט פארלוירן מיט קיין כעס, זיי רואיג, רואיג, און נישט מגיב זיין גלייך, ווארט זיך, האלט זיך, ווען איינער שפריצט אויף דיר שווארצע טינט, ער וויל דיר אזוי מבלבל זיין, זאל זיך האלטן רואיג, און און אזוי נישט זיין אין כעס, נישט מאבד זיין די עשתונות, זיך צו וויסן. בקיצור דער לימוד איז אין יעדן שווארצע טינט נישט זיין קיין בכיה של חינם נאר זיך מתעלה ווערן די יארצייט פון ר' מענדעלע וואורקער מארגן ביינאכט האט ער געזאגט ר' מענדעלע וואורקער אז ווען קינדער ס'איז דא אזא שפיל פון קינדער מען באהאלט זיך מען באהאלט זיך יא זוכטס מיך איך באהאלט זיך יא זוכט ער זאגט ער טאמער דער אינגל שרייט, ער שרייט איך האב זיך באהאלטן, איך האב זיך באהאלטן, איז לייכטער אים צו טרעפן, פארוואס? ווייל מען הערט זיין קול, מען הערט זיין קול. זאגט ר' מענדעלע ווארקער, אז דער רבונו של עולם שרייט ווי איך בין באהאלטן, ואנכי, ווייסט ווי? הסתר אסתיר, ווי דו זעסט א הסתר זאלסטו וויסן דארטן בין איך באהאלטן, דארטן. ווי דו זעסט א הסתר, זעסט עפעס שווארצע טינט, דו זעסט עפעס, עפעס שאקלט זיך דארט, דארטן בין איך באהאלטן, ממילא ווער נישט פארלוירן, גיב נאר א געשריי צו מיר מיט א שמחה. נער געב נאר א געשריי צו מיר מיט א שמחה, ווער נישט פארלוירן. ווען ס'מאכט זיך אביסעלע אמאל א נסיון מיט א באס, די קאזשניצער מגיד זאגט יענע וואכעדיגע סדרה עבודת ישראל, ער זאגט ביי א לייטער, א הויכע לייטער, ווען איז די ווען איז מסוכן? ווען דו גייסט שטייסט מיט ביידע פיס אויף א טרעפל ביסטו נישט מסוכן, ווען דו גייסט ארויף יא, ביסט עוקר איין פיס גייסט ארויף, שפעטער די צווייטע פיס ווען די פיס איז אין די לופטן

איז אים געגאנגען אויף די נערוון, ווייסט דאך א פליגל ס'גייט אזוי אויף די נערוון, ביז ער האט איר געגעבן א מאך און געמאכט געהערט ס'איז אויפן פליגל, האט די פליגל געגעבן א קלאפ אראפ אזוי אויפן טיש, העי, נטילת נשמה, אין שבת, בפרהסיא, נטילת נשמה אין שבת בפרהסיא. בית ישראל זיצט דא ער געווען אזוי פארלוירן. פלוצלינג די פליגל גיט זיך א הייב אויף און פליעט ווייטער. עס האט אויסגעזען געשטארבן אבער עס האט זיך אויפגעהויבן און גייט ווייטער. און די בית ישראל האט אים געזאגט, אזוי קוקט אויס די יצר הרע הדומה לזבוב.

זיי שנעל מחזק אויף צוריק. די בית אהרן ס'יארצייט די וואך ליל שישי האט אמאל מוכיח געווען זיין אייניקל אייניקל זיינער געווען בעצבות האט אים שטארק געמוסר'ט האט אים אנגעמוסר'ט אויף די עצבות האט אים געזאגט זיידע איך האב ערגערע עבירות. פונקט דאס מוסר'סטו, איך האב ערגערע עבירות. האט אים דער בית אהרן געזאגט דאס איז די בראך, א אנדערע עבירה ווייסטו אז ס'איז א עבירה, אויף דעם ווייסטו אז דארף תשובה טון, און דא ווייסטו נישט אז דאס איז די אבי אבות פון כל העבירות, די טומאה פון דעם עצבות, דאס איז וואס שלעפט אלעס, דאס איז די בראך אז דו ווייסט גארנישט אז אויף דעם דארף מען תשובה טון. ווייסט גארנישט אויף דעם. על כל פנים. וויסן דעם שמחה, דעם, דעם שמחה, מען טייטשט שוין אזוי, דער בעל הטורים זאגט די וואך, שלח לך אנשים, סופי תיבות, חכם, זאגט דער בעל התירם. דא איז א אמרה, די וועלט זאגט אזא ווערטל, עס איז דא א הייליגע פסוק, מי חכם וישמר אלה, ויתבוננו חסדי השם. אין די וועלט יעדער מענטש האט דאך א האלבע פילע גלאז, און א האלבע ליידיגע גלאז. איז דער דא איינער א וויינער ער וויינט און וויינט ער קוקט נאר די ליידיגע האלבע און ער וויינט און וויינט איז דא איינער וואס קוקט אויף די פילע האלבע און ער פרייליך ער דאנקט ער לעבעדיג יא האט געזאגט דער חזון איש ער האט געזאגט אלע גייען אריבער די וועלט איינער גייט עס אריבער לאכעלע איינער גייט עס אריבער וויינעלע מען קען אריבער גיין לאכעלע פארוואס זאל אריבער גיין וויינעלע קוק אויף נאר אויפן פילע האלבע גלאז, יעדער איינער האט אזא האלבע און אזא האלבע, לייג דיין קאפ אין די פילע האלבע, און די וועלט זאגט אזוי, מי חכם וישמר אלה חכם ראשי תיבות, חצי כוס מלאה, עס קוקן אויף די חצי כוס מלאה אויף די וואס דו האסט איז ויתבוננו חסדי השם, מען זאל זיך שטענדיג מתבונן אויף חסדי השם עס דאנקען און זיין פרייליך, עס קוקן אויפן ליידיגע האלבע גלאז צו שטענדיג וויינען, פאר דערפאר א חתן צוברעכט א גלאז, פארוואס? ווייל מ'וועט באלד זאגן משמח חתן עם הכלה מ'דארף זיין בשמחה, יא? איז די ערשטע זאך צוברעכט די ליידיגע גלאז. די ערשטע זאך צוברעכט דעם ליידיגע די ליידיגע גלאז. ממילא צו קענען ווערן בשמחה, נישט נישט פארשטיין וואס מ'רעדט צו דיר בכלל, דו ליגסט דאך נאר דארטן. צוברעכט דעם ליידיגן גלאז. שלח לך אנשים סופי תיבות חכם, די מרגלים איז דאך געווען די בראך, ווען מ'האט דא געוויינט, ס'איז געווען דער בכיה של חינם, און דער באשעפער זאגט סופי תיבות חכם, שיקט נאר די חצי כוס מלאה, נאר די וואס ווייסן צו קוקן אויף חצי כוס מלאה, זאל חלילה וחלילה נישט קענען, זאל נישט קענען קומען דער ויבכו העם בלילה ההיא. איז לו חכמו ישכילו, מען קוקט אויף די וואס מען דארף דאנקען, מען קוקט אויף דעם האלבע, יעדער איינער האט דאך אזעלכע זאכן, אוי, יעדער איינער איז זיך מתבונן וויפיל ער דארף דאנקען. ס'איז דא א, ס'איז דא אזא דרשה וואס ער האט עס געזאגט דער פיאסעצנער האט עס געזאגט, מען ברענגט דארטן ס'איז אמרים וואס האט געזאגט לפני עם השם שבורי לב בשנות המלחמה אינמיטן מלחמה, אינמיטן קריג, עס שטייט אין ספר זיין אש קודש דער פיאסעצנער האט עס געזאגט אינמיטן קריג אינמיטן מלחמה, מורא'דיגע ווארט אויף די וואכעדיגע סדרה, ס'איז א גרויסע יסוד, דארף עס אריינלייגן אין קאפ, ס'האט עס געקענט זאגן, ער האט עס געקענט זאגן אינמיטן קריג.

עלה נעלה וירשנו אותה. האט דער פיאסעצנער געפרעגט דעם עולם, וואס הייסט עלה נעלה? זיי מסביר, זיי האבן געשריגן ס'איז דא ילידי הענק, זיי האבן מורא, זיי האבן געזאגט ס'איז דא עמלק, ס'איז דא, זיי האבן געזאגט ס'איז דא ערים גדולות ובצורות בשמים, וואס האסטו געזאגט עלה נעלה? זיי מסביר, וואס הייסט עלה נעלה? האט ער געשריגן דעם מורא'דיגע ווארט, ס'איז געדרוקט אין אש קודש. אזוי האט ער געשריגן אז דו זעסט אמונה, אמונה איז נישט נאר ווען דו זעסט עפעס א וועג בדרך הטבע צו דיין ישועה דעמאלטס זאלסטו האבן אמונה, אמונה איז אויף א אופן וואס דו זעסט נישט קיין שום וועג אויף דרך הטבע, זאלסטו שרייען, זאלסטו דעמאלטס בוטח זיין, דעמאלטס, און אדרבה זאגט ער זאלסט זיך נישט טראכטן דעמאלטס א וועג ווי אזוי ס'וועט קומען די ישועה, ווייל היות וועסט נישט טרעפן קיין וועג, ס'איז דאך אזא עפעס אזא שווערע מצב, וועסט נישט טרעפן קיין וועג ווי ס'זאל קומען די ישועה, וועט נפגם ווערן דיין אמונה, און א פגם אין די אמונה וועט מרחק זיין די ישועה, איז וואס איז די עצה? די זאלסט שרייען איך ווייס, איך ווייס וואס ער זאגט, איך ווייס וואס דער דאקטאר זאגט, איך ווייס וואס די באנק זאגט, איך ווייס וואס די שדכן זאגט, אבער דער רבוש"ע איז למעלה מהטבע והגבול, און ער וועט מיר יא העלפן. דאס האט כלב געזאגט, איך ווייס ס'איז דא ילידי הענק, איך ווייס ס'איז דא עמלק, יושב בארץ הנגב, איך ווייס ס'איז דא ערים גדולות, אבער עלה נעלה, דער אייבישטער איז למעלה מן הטבע, איך וויל נישט אריינטראכטן. גיי ארויס פון די טבע, נאר דאס איז דער וועג, זאגט ער, די זאלסט נישט אריינטראכטן ווי אזוי. זאלסט נישט טראכטן ווי אזוי, ווייל אז דו וועסט אנהייבן צו טראכטן ווי אזוי, וויבאלד מען זעט נישט, די דאקטער האט דאך געזאגט אזעלכע ווערטער, צו די שדכן האט געזאגט אזעלכע ווערטער, צו די באנק האט דיר מודיע געווען אזא מצב, און ממילא וועסטו נישט טרעפן קיין וועג פון ישועה, און ממילא וועסטו נפגם ווערן די אמונה, און א פגם אין די אמונה מרחק די ישועה, וואס איז די עצה? טראכט נישט, איך ווייס וואס ער האט געזאגט, איך ווייס עס איז מיר נישט אינטערסאנט, איך ווייס אבער דער רבונו של עולם איז העכער פון למעלה מהטבע, למעלה מהגבול, למעלה מהטבע און ער וועט מיר העלפן. נעטמער. אפשר פארליינען דעם לשון, א לשון וואס ער וואס האט געקענט שרייען אזוי אינמיטן א מלחמה. הע. ס'איז נישט געזעצט און געזאגט א דרשה רבותי. הערט דעם לשון וואס ער האט געזאגט, אבל כך צריכה להיות, ער האט געוואלט מסביר זיין פארוואס האט כלב געזאגט נאר עלה נעלה, זיי מסביר אויף וואס זיי האבן געזאגט, זיי האבן געזאגט ס'דא עמלק, ס'דא ילידי הענק, וואס האט ער נישט געענטפערט, ער זאגט עלה נעלה, וואס איז עלה נעלה? זאגט ער דא שטייט די גאנצע אמונה. זאגט ער אבל כך צריכה להיות אמונת איש הישראלי, די אמונה פון א אידן, לא בלבד בשעה שרואה מבוא ודרך לישועתו גם על פי שכלו ודרך הטבע יאמין בהשם שיושיעהו ויתחזק. נישט נישט נישט נאר ווען די זעהסט א וועג אויפן ישועה דעמאלטס וועסטו גלייבן דער רבונו של עולם וועט דיר העלפן. ווען עפעס א שדכן האט מיר עפעס געזאגט, די דאקטער האט מיר געזאגט עפעס א פתח דעמאלטס וועל איך גלייבן. רק גם בשעה שאינו רואה חס ושלום שום מבוא על פי שכל ודרך הטבע לישועתו, אפילו ווען ער זעט נישט קיין שום וועג אויף זיין ישועה, יאמין בהשם שיושיעהו, זאל ער גלייבן אין אייבערשטן ויתחזק באמונתו ובטחונו, זאגט ער אדרבה בשעה זו טוב שלא יתעקש למצוא איזה שכל ומבוא בדרך הטבע, זאלסט דיך נישט זוכן קיין וועג ווי אזוי דער אייבערשטער וועט העלפן, פארוואס? כי מכיוון שעל פי פשוט לא ימצא, דער דאקטער האט דאך אים געזאגט אזוי.

מכל מקום, הנני מאמין בהשם שהוא למעלה מהגבול והטבע שיושיעני. איך גלייב אבער אין די אייבישטער וואס איז למעלה מהגבול והטבע שיושיעני, עלה נעלה וירשנו אותה, זאגט ער, בלא שכל ובלא סברא. ואמונה ובטחון בהשם באופן כזה תקרב את הישועות. אזא אמונה ובטחון ברענגט די ישועה. א מורא'דיגע יסוד דאס. דו טראכט נישט אריין ווי אזוי. דו גלייבסט אין דעם אייבישטער. גלייב אינעם אייבערשטן אן קיין טראכטן. מיר האבן שוין געשמועסט אסאך מאל אז דער צמח צדק האט געזאגט טראכט גוט, עט זיין גוט. און וואס האט מען געזאגט אויבן אין ירושלים? טראכט גארנישט עט זיין נאך בעסער. טראכט גארנישט עט זיין נאך בעסער. פארשטייסט? עלה נעלה וירשנו אותה. ס'איז דער רבוש"ע פון למעלה מהגבול והטבע. ווייסט אז שלח לך אנשים סופי תיבות חכם? שיק אוועק אלע חכמות. אן דיינע חכמות. דער אייבערשטער איז למעלה מהטבע. למעלה מהגבול. אזוי טייטשט דער הייליגער חתם סופר, ער זאגט, אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי, איך זעה נישט פון ווי קען קומען מיין ישועה, נישטא קיין וועג, פון ווי, ס'קעשעט, פון ווי קען קומען די ישועה? זאגט דער חתם סופר, עזרי מעם השם, ס'וועט קומען, ווייסט פארוואס? ווייל עושה שמים וארץ איז אויך מאין, שמים וארץ איז אויך מיש מאין, און אז דאס איז יש מאין, וועט קומען דיין ישועה אויך מיש מאין. איך נישט געווען מיט אמונה דא דאס ברענגט דאס ברענגט די ישועות למעלה מן הטבע אזוי טייטש די אהבת ישראל ער זאגט מן הוא מן הוא איז אותיות אמונה פארוואס ווייל פונקט ווי מן וואסערע טעם האסט געוואלט האסטו טועם געווען און מיט אמונה וואס דו ווילסט וועסטו מאכן וואס דו ווילסט וועסטו מאכן מיט אמונה, מיט אמונה קענסטו מאכן וואס דו ווילסט. דער פראבלעם דא איז געווען אז די מרגלים האבן נישט קיין השגה, עס איז געווען ראשי בני ישראל המה, מען האט פארלוירן דעם ברענגען אז עס איז געווען, זיי האבן זיך פארלאזט זענען געווען העכערע אידן, און א איד טאר זיך נישט פארלאזן דעם אמת וויל איך דיר זאגן, א איד טאר זיך נישט פארלאזן נישט אויף זיינע זכותים, נישט אויף זיין תורה, און נישט אויף זיין גשמיות כוחי ועוצם ידי, גארנישט, נאר די אייבערשטער ווייל איך בעט פון דיר. נאר וועגן דעם. דא איז געווען א מצב וואס די מרגלים זענען ארויסגעגאנגען, מ'האט געוויסט מ'האט זכותים, מ'האט געוויסט כוחי ועוצם ידי, מ'האט געזען ילידי ענק פארלוירן געווארן, איין צוויי זענען נישט פארלוירן געווארן, ווער? כלב בן יפונה מיט יהושע בן נון, ווייל זיי ביידע זענען געווען ענוים, יהושע איז כד חמא משה ענוותנותיה דיהושע האט געוויסט איך האב גארנישט, אז איך האב גארנישט און נאר די אייבישטער האב איך נישט מורא פון ילידי ענק, מיטן אייבישטן האב איך פון קיינעם נישט מורא. כלב איז אויך געווען הלך להשתטח על קברי אבות, איך האב גארנישט נאר די אייבישטער, אן קיין זכותים אן קיין גארנישט, איך ווייס די אייבישטער אבער דו גיבסט דאך יעדן איינעם. און ממילא נאר מיטן תמימות הלב, ווי אזוי זאגט דער שם משמואל, וויאזוי פארשטייסטו אזא זאך, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה, וויאזוי האט מען אזוי געטראסקעט, וויאזוי האט מען אזוי געגעבן א טראסקע אראפ פון ראשי בני ישראל המה, בואי צו שוק שיירם אוי ווי מיט איין זאך רש איז תמים תהיה עם השם אלוקיך וואס איז קשי איז אלע חימר בתמימות ולא תח ותצפה לו ולא תחקור אחר הסידס אלא כל מה שיובא אליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו אל החלקו תמים תהיה דעמאלט וועסטו עם השם אלוקיך

ושם ימותו איז טייטש, זיי וועלן דא בלייבן פערציג יאר אין מדבר ווייל זיי מוזן צוריק קומען צו די תמימות. זיי מוזן צוריק קומען צו. נו דארף מען האבן אזויפיל הקפות, לאמער אנהייבן זיין תמים, לאמער אויפהערן צו זיין אויבער חכם, תמים תהיה עם השם אלקיך, וועט נישט זיין נישט די בכיה של חינם, וועט זיין נאר אהבת חינם, מיטן. ער ברענגט דער שפת אמת ברענגט פון חידושי הרי"ם אז די מרגלים נישט געווען דוקא קליינע קינדער, בעין שכלם ראו, אזוי ברענגט פון חידושי הרים, אז זיי האבן געזען ברוח הקודש אז זיי גייען נישט אריינגיין אין ארץ ישראל. זיי האבן געזען ברוח הקודש, זענען בעלי רוח הקודש. אבער ווען מען וואלט געגאנגען מיט אמונה וואלטן זיי יא אריין געגאנגען, ווייל מיט אמונה ברעכט מען דעם טבע. און דאס איז געווען אויך ביי אברהם אבינו, צא מאצטגנינות שלך. ער האט געזען באצטגנינות אז ער קען נישט מוליד זיין, אבער דער אייבערשטער זאגט צא מאצטגנינות, און והאמין בה' מיט אמונה האט ער געהאט א קינד. די זעלבע זאך, די זעלבע שטארקייט ווען די מרגלים האבן די אמונה וואלטן זיי אריינגעגאנגען אין ארץ ישראל. ער זאגט אז זיי האבן געזען, זיי האבן געזען, כי ודאי היה נראה לעין שכלם, ער זאגט, אמר אדוני מורי זקני ז"ל, חידושי הרי"ם, דער שפת אמת ברענגט פון חידושי הרי"ם, כי ודאי היה נראה לעין שכלם, זיי האבן געזען ברוח הקודש אין בכוחם לכנוס, שהרי לא נכנסו, זעסט דאך זיי זענען נישט אריינגעגאנגען. אבל אם היו מאמינים ומבטלים הסתכלותם לרצון השם יתברך, היה זה עצמו סיוע להם לצאת מן הטבע, וואלטן זיי מיט דעם מיט די אמונה וואלט מען ארויסגעגאנגען פון טבע. אמונה. והם מקווים, יא אזוי זאגט ער ביי געווען דארטן, והאמין בשם, יא. ממילא רבותי, אמונה מיט התחזקות, שטייט פון ארי הקדוש, עפעס א דבר נורא, ניטא די וואס שטייט די וואך, למטה אפרים, הושע בן נון, למטה יוסף, למטה מנשה, ער זאגט די ארי הקדוש, אז מ'האט געזען אין הימל אז ס'איז דא א סכנה, ס'גייט דא זיין א חורבן מיט זיי. מיט די מרגלים, מיט די עבירות, ס'קען דא גיין ברענגען א חורבן. נו וואס האט מען געטון? מ'האט אראפגעשיקט פון הימל די אלע שבטים מיט זיי, מיט די נשיאים. למטה ראובן שמוע בן זכור, מיט שמוע בן זכור איז אראפגעקומען ראובן און געגאנגען מיט אים, בעיבור נשמה. ס'איז געווען עיבור נשמה, נשמת ראובן איז אריינגעגאנגען אין שמוע בן זכור און מיטגעגאנגען מיט אים. למטה שמעון שפט בן חורי, און שפט בן צו שפט בן חורי אראפגעקומען נשמת שמעון בעיבור נשמה, און ער איז מיטגעגאנגען מיט שפט בן חורי. יא. מיט יעדן איינעם. יעצט מיט וועמען איז יוסף הצדיק אראפ? האט ער געהאט דא צוויי? ס'איז געווען למטה אפרים, ס'איז געווען למטה יוסף, למטה מ. מיט די למטה יוסף למטה מנשה גדי בן סוסי שטייט, איז יוסף הצדיק איז אראפגעקומען מיט גדי בן סוסי. און וואס וועט זיין מיט אפרים? מיט אפרים, מיט מנשה איז ער אראפגעגאנגען, יא? למטה יוסף למטה מנשה, אראפגעגאנגען מיט מנשה, וואס וועט זיין מיט אפרים? ווער איז געווען למטה אפרים? הושע בן נון. אז משה רבינו האט געזען אז מיט יהושע איז קיינער נישט אראפ, האט משה רבינו מתפלל געווען אויף יהושע, אויף יהושע, און דעמאלטס איז נתעבר געווארן, זאגט דער ארי הקדוש, נשמת לוי אין אים, די נשמה פון לוי, ווייל לוי האט נישט געהאט דא, לוי איז מיט קיינעם נישט געגאנגען דא, איז לוי אראפגעגאנגען מיט יהושע. קלאר. פארוואס אז משה רבינו האט מתפלל געווען פאר יהושע. יעצט הערט גוט וואס זאגט אייך די ארי הקדוש א מורא'דיגע ווארט. די אלע נשמות זענען אלע אראפגעגאנגען ראובן איז אראפגעגאנגען מיט שפט מיט שמוע בן זכור שמעון מיט שפט בן חורי אלע זענען אראפגעגאנגען. אין דעם רגע אז מ'האט אנגעהויבן מיט די פוסטע מעשות מיט די זינדיגן אלע זענען צוריק געפלויגן, ראובן איז ארויף שנעל צוריק, שמעון, אלע זענען אנטלאפן. זאגט די ארי הקדוש ווייל שטייט אפילו די אייגענע נשמה אנטלויפט ווען ער זינדיגט, איז די נשמה פון ראובן אוודאי אנטלויפן, די עיבור נשמה פונעם רבי'ן אוודאי אנטלויפן, ראובן שמעון לוי, אלע אנטלאפן. ווער איז געבליבן ניצול געווארן? נאר ווער? כלב, פארוואס? ס'איז געווען אייגענע תפילות. דער רבי וועט אראפקומען, דער רבי זכותו יגן עלינו וועט אראפקומען פון הימל צו דיר, ס'וועט גארנישט העלפן, אייגענע תפילות האט געהאלפן. אייגענע תפילות, דאס האט אויך געהאלפן. ס'איז אראפגעקומען ריזן נשמות, הלוואי ווי אלץ איז אראפגעקומען, דאס האט נישט געהאלפן, ווייל מ'האט אנגעהויבן מיט חטאים זענען אלע אוועק געפלויגן, זאגט די ארי הקדוש א אייגענע נשמה אנטלויפט, און די יענע נשמה אוואדע. אייגענע תפילות, כלב הלך להשתטח, צו יהושע אויך געווען תפילות, ווען משה רבינו האט געבעטן אויף איהם קה יושיעך, תפילות פון דא, דאס האט געהאלפן. וויסן וואס הייסט דאס כח ווען א איד דאווענט. א איד דאווענט. הלך להשתטח. אלע דאווענען אבער ס'איז דא. זיך געבן אביסעלע א שאקל. ווי האט ער געזאגט ר' חאצקל לעווינשטיין? החבר'ה האבן דארטן פארענטפערט אמאל א ר' עקיבא אייגער. א קשיא א צריך עיון גדול פון ר' עקיבא אייגער. האבן זיי געשריגן דארטן די אזא תירוץ איז א מיליאן דאלער. א מיליאן דאלער! איז געווען דארטן א אינגערמאן וואס האט געהאט א חוב אין גראסערי פון צוואנציג טויזנט דאלער. און ער גייט אראפ צום צום באלעבאס דארטן פונעם גראסערי מיט א ר' עקיבא אייגער. פרעגט ער אים וואס איז דאס? זאגט ער איך וויל רעשטע ניין איך וויל א רעשטע צוריק נײַן הונדערט אַכציק טויזנט דאלער ווייל דא האסט א מיליאן דא האסט א מיליאן האט ער אים אנגעקוקט כמי שנטרפה דעתו רחמנא לצלן ביסט א נארמאלער מענטש? זאגט ער אלע אלע זאגן דער תירוץ א מיליאן דאלער זאגט ער אמת א מיליאן דאלער ס'איז אמת אבער דא צאלט מען נאר מיט מטבעות מיט טשעקן און מיט גרינע צאלט מען דא דא צאלט מען מיט דאלערס נישט מיט ר' עקיבא אייגער האט ער געזאגט רב חאצקל לעווינשטיין דאס איז דער פשט דאס איז קלאר א תלמוד תורה כנגד כולם די גרעסטע זאך איז תורה, נישטא וואס צו רעדן. אבער שפע דא העסטו האבן נאר מיט תפילה. פונקט ווי די מכולת, פונקט ווי די גראסערי האט אים געזאגט אז דא צאלט מען נאר מיט דאללערס, און נישט מיט ר' עקיבא אייגער, זאלסטו וויסן אז שפע וואס דו דארפסט דא, ישועות, רפואות, שידוכים, וואס דו שפע איז נאר מיט תפילה. ווי אין די גראסערי האט אים געזאגט, און מיט תפילה העסטו אלץ קריגן. ווי מיר האבן שוין געשמועסט, דער מלבים זאגט אויפן פסוק, בואו לפניו ברננה, זאגט מען יעדן טאג. עבדו את השם בשמחה בואו לפניו ברננה. וואס הייסט דאס בואו לפניו ברננה? זאגט די מלבים אז צו א בשר ודם מען דארף עפעס א ישועה, דארפסט א ישועה, געלט, דארפסט א ישועה, א הלוואה, א מתנה, ווען די גייסט קלאפסט אים אין טיר ביסטו נישט ברננה, ווייל די ווייסט נישט ער וועט דיר געבן, ווען די גייסט ארויס וועסטו זיין ברננה, וועסטו זיין בשמחה אויב ער וועט דיר געבן, וועסטו זיין בשמחה, אבער ווען די קלאפסט אין טיר ביסטו נישט ברננה, אבער ביי דעם אייבערשטן בואו לפניו ווען די קומסט אריין דאווענען ביסטו שוין ברננה ווייל ער וועט דיר זיכער געבן. ווייל ער וועט דיר זיכער געבן, בואו לפניו, ווען דו קומסט אריין צו אים ביסטו ברננה, ווייל ער וועט דיר זיכער געבן, דאס איז די לשון פונעם מלבים, ער זאגט הבא לפני בשר ודם לבקש דבר יבוא בבכי ובזעקה, וועט ער נישט קומען ברננה, ער קומט בבכי ובזעקה, ורק יציאתו תהיה ברננה אם מילא שאלתו, ווען ער וועט ארויס גיין וועט ער זיין ברננה אויב האט אים ממלא געווען זיין שאלה, אבער הבא לפני ה' יבוא ברננה, און א קינד איז איבערנומען כי בוודאי אם אבא שואל אותו, אז דו ווילסט צוגיין צו א דאווענען, הלך ונשתטח. אה, ווער ווייסט נישט האט שוין געבעטן אזויפיל מאל, איר ווייסט דער רבינו בחיי זאגט די וואך, די וואכעדיגע סדרה, א תפילה וואס עס זעט אויס די וואך ביים מעביר סדרה זיין, זעט אויס משה רבינו האט זיך אוועקגעשטעלט דאווענען, אויף די דור דעה, רבוש ע האט געזאגט אכנו בדבר ואורישנו ואעשך לגוי גדול פון דיר וועט ער מאכן איז אכנו בדבר גזירת כליה געווען משה רבינו האט זיך אוועק געשטעלט דאווענען נו וואס האט ער געפועלט רבותי וואס זעט מען אין חומש האט ער עפעס געפועלט זענען געווען די רבוש ע האט געזאגט איך חי אני נאם השם די רבוש ע האט געשטוואוירן במדבר הזה יתמו ושם ימותו במדבר הזה יתמו איז זעט עס אויס על פניו אז עס האט נישט געהאלפן די תפילה די תפילה האט נישט געהאלפן, די רבוש"ע האט געשוואוירן אין די פֿערציק יאר זיי גייען אלע שטארבן, זאגט דער רבינו בחיי, זאג נאר, אז א מענטש דארף שטארבן ביי די צוואַנציק, א אומגליק, א אינגערמאן פון צוואַנציק יאר, א בחור פון צוואַנציק יאר, און מ'האט עס דוחה געווען מיט פֿערציק יאר, הייסט עס נישט געהאלפן? ער איז אוועק ביי די זעכציק אנשטאט די צוואַנציק, איז נישט געהאלפן? הא? קהל הלשון. האט געהאלפן די תפילה צו נישט? און נישט נאר דאס זאגט דער רבינו בחיי, דו ווייסט אז צווישן האט ער געהאט קינדער אין די פֿערציק יאר, נאך איבערגעלאזט דורות וואס זענען אריינגעגאנגען קיין ארץ ישראל, הייסט עס געהאלפן צו נישט? אזוי קוקט דיר אויס א תפילה וואס דו מיינסט אז ס'איז נישט געהאלפן געווארן. רבינו בחיי די וואך ביים מעביר סדרה זיין. דוחה געווען מיט פֿערציק יאר, לא עלינו א מענטש דארף זיין קראנק, מען האט עס דוחה געווען מיט פֿערציק יאר. ס'איז נישטא קיין אזא זאך זאגט ער. א תפילה גייט נישט צוריק ליידיג אפילו ביי גזר-דין שיש עמו שבועה, וואס איז געווען דער אייבערשטער זאגט חי אני נאם השם.

אַרײַנגענומען דאָרטן אין װאַלד אַרײַן, אין מיטן װאַלד, און ער זאָגט אים, דאָ װעט איר שרײַען, קײנער װעט דיר נישט שטערן, יאָ, װעט איר דאָ שרײַען, קײנער נישט, קײנער נישט, קײנער װעט נישט שטערן. און רב פּינקוס האָט אים אױפֿגעהױבן בײדע הענט אױף די אױערן, געשריגן, טאַטע! טאַטע! מען הערט נישט, זײַ רויִק, איך לאָז דיר דאָ איבער, שרײַ זיך דאָ אױס צום אײבערשטן, אָבער שרײַ אַרױס! ער האט אים דארטן איבערגעלאזט, און די אינגערמאן האט געזאגט אז דארטן האט ער זיך גוט גוט אויסגעשריגן, האט זיך גוט ארויסגעגעבן דארטן, אבער ווי ס'דארף צו זיין, קולות וברקים האט געוויסט ער איז אליין, א האלבע שעה ארום איז הרב פינקוס געקומען צוריקנעמען, שוין, די אינגערמאן איז האט צום יאר געהאט א קינד. צום יאר האט ער געהאט א קינד. מיינע רבותי, כ'בין נישט געקומען דא אויסלערנען דעם עולם וואס צו טון, גיין אין וועלדער און פעלדער, נישט דאס האב איך געמיינט. אין פסוק שטייט צעק לבם אל ה', די הארץ דארף שרייען, יא די הארץ. און ווייסט וואס הרב פינקוס האט געזען אויף אים אז ער די צעק לבם האט ער נישט קענען מאכן נאר דארטן, ער האט געזען ער איז אזוי אטום וסתום וחתום אז ער האט עס נישט קענען מאכן נאר דארטן, האט ער אים דארטן ארויסגענומען. א די אינגערמאן דערציילט א אינטערעסאנטע זאך. די מעשה איז געווען חודש אב. חודש אב איז דאס געווען. צום יאר האט ער געהאט א קינד, אבער ער זאגט ראש השנה נאך דעם חודש אב, און ס'איז געווען אין בית מדרש, ער האט נישט געהאט קיין קינדער, ער האט געווארט אויף קינדער, און ס'איז געווען נאך א אינגערמאן. און ס'איז ידוע ראש השנה, די ערשטע טאג ראש השנה, מפטיר חנה איז א גרויסע סגולה אויף קינדער, ידוע. האבן זיך, מען האט פארקויפט דעם עליה, און זיי ביידע האבן זיך געריסן, ס'איז ארויפגעגאנגען פרייזן, און ער האט עס נישט געקענט צוקוקן דער רב. דער רב האט עס נישט געקענט צוקוקן צוויי צובלוטיגטע ארעמעלייט האבן נישט אויף יום טוב צו מאכן, שבת צו מאכן, און גייען דא ארויף נומבערס, ביידע צובלוטיגטע ארעמעלייט, ס'איז אנגעקומען צו נומער טויזנט פֿינף הונדערט, האט דער רב זיך געגעבן א שטעל אויף, זאגט חברה גענוג, גענוג, איך זאג ענק צו ביידע וועטס האבן קינדער, געענדיגט, האט נישט געקענט צוקוקן צובלוטיגטע ארעמעלייט האבן נישט אויף שבת רייסן זיך דא נעבעך, איך האב נישט געקענט, איך זאג ענק צו ביידע וועטס האבן קינדער. חודש מנחם אב נאכדעם, איז דער וואס האט עולה, איינער פון זיי האט עולה געווען,

אבער עס האט מיר געפאלן, די אינגערמאן זאגט, די אינגערמאן וואס האט געהאט דעם דרילינג, ער זאגט, איך ווייס דיר נישט וואס צו זאגן, זאגט ער, צו צו די קולות אין וואלד בין איך געהאלפן געווארן, צו די קולות וואס דער רב האט נישט געקענט צוקוקן דעם צער האט געשריגן גענוג איך זאג ענק צו א קינד, קולות פון א ער האט געזען ער קען עס נישט ער האט עס נישט געקענט אויסהאלטן ווי צוויי צעבלוטיגטע אינגעלייט האבן נישט קיין קינדער און זיי שרייען און פארשפארן זיך אזוי, ער ווייסט נאכנישט וואסערע א צעקת הדל האט עס געמאכט, אבער זיכער א צעקת הדל האט עס געמאכט, על כל פנים.

כ' סיוון, כ' לחודש סיוון, אין בית שמש. א אינגערמאן נעבעך אין בית שמש האט חתונה געמאכט כ' סיוון תשע"ח פאר פיר יאר צוריק, און ער האט געדארפט דארטן, ער האט נעבעך אלע גמ"חים זענען געווען פארבארגט, ער האט קיין פיאסטער נישט געהאט, פארבארגט און פארשנארט, ער האט נישט געהאט קיין פיאסטער. שבת פארן חתונה האט ער נאך חתונה געמאכט א טאכטער, האט ער געזאגט פאר די טאכטער אז ער האט נישט קיין געלט אויף א כלה בענקל, א בענקל, א כלה בענקל האט ער נישט קיין. די כלה איז געווארן נישט גוט, וואס איז מה נשתנה פון אלע חבר'טעס, ווער ווער איז געזאגט אז, זאגט איך האב נישט קיין געלט, וואס זאל איך טון איך האב נישט קיין געלט, די כלה האט געוויינט האט ער געזאגט אזוי, הער זיך איין, דו בעטסט דיין טאטן דא, איך האב נישט, בעט דיין טאטן אין הימל, ער האט, בעט דיין טאטן אין הימל, זי האט עס גענומען ערנסט, זי האט גענומען א תהילים'ל, און זי האט שבת פארן אויסגעזאגט תהילים, רבוש"ע איך דארף א בענקל, איך דארף א בענקל. רבותי, ס'איז געקומען דארטן א בענקל, נישט סתם א בענקל, א אמעריקאנער בענקל, מיט אלע באלאנען, מיט אלע, דארף נישט מסביר זיין. די א, אבער נישט סתם א בענקל, ווי אזוי איז געקומען די בענקל? דאס איז געווען כ' סיוון, און דאס איז געווען אין אולמי פארהאן, זאל פארהאן אין בית שמש, דארטן איז דא צוויי שטאק. כ' סיוון.

אויבן האט חתונה געמאכט עפעס א אמעריקאנער גביר, אמעריקאנער גביר, ער האט יא מקפיד געווען אויף כ' סיוון, האט ער געמאכט צוויי שעה שפעטער די חופה נאך רבינו תם'ס זמן, נאך רבינו תם'ס זמן. דער אמעריקאנער אויבן, א גרויסע אמעריקאנער צולייגער אסאך געלט, האט ער גענומען איינער א מפיק, א מפיק אירועים, איינער וואס וואס ער ארגאניזירט דעם שמחה די חתונה זאל קלאפן פונקט ווי כמנהג בעלי בתים חשובים די פוי ער האט גענומען א מפיק ער זאל עס ער זאל עס מארגן זיין דעם גאנצע חתונה דאס איז געווען אויבן דאס האט געדארפט זיין נאכן רבינו תם זיין צוויי שעה נאך דעם אונטערשטן ווייל די אונטערשטע האט געמאכט פארן שקיעה האט ער געזאגט אז דער אמעריקאנער האט אריינגעשיקט זיין זון צוויי שעה פארן חתונה פאר זיין חופה פאר וואס די אמעריקאנער האבן געדארפט מאכן די געשיקט דעם זון צו זעהן צו אלץ איז מסודר גייט ער ארויף און ער קלינגט אים די זון פון זאל ער זעהט אלץ די די טישן אלץ איז מסודר נאר קיין כלה בענקל איז נישטא וואס הייסט נישטא קיין כלה בענקל ער האט באשטעלט דעם טייערסטן כלה בענקל אמעריקאנער ס'לייגער א טייערע כלה בענקל האט ער געקלינגען גלייך צו דעם מפיק, דער וואס האט קער גענומען אויפן גאנצן שמחה ווי איז די כלה בענקל? זאגט ער כ'האב געשיקט און ער האט געשיקט ס'איז נישטא, יעצט שרייט ער אלס קולות וברקים, ביז מ'איז געוואר געווארן אז וואס? אז דער שליח וואס האט געברענגט דער בענקל האט ער בטעות אריינגעברענגט אנשטאט אויבן האט ער עס אריינגעלייגט אונטן. האט ער אים געשיקט דעם זון גיי שנעל גיי שנעל עס ארויסנעמען פון דארטן. ער גייט אריין עס ארויסנעמען, ארויסנעמען די כלה בענקל, ער גייט אריין אויף ארויסנעמען איז די כלה אונטערגעקומען, די כלה פון בית שמש, דאס קען קיינער נישט מאכן, א כלה קומט אריין ארויסנעמען דעם בענקל, א אידישע בלוט קען דאך עס נישט מאכן אזא זאך, האט מען גלייך געדארפט באשטעלן א צווייטן בענקל, דער אמעריקאנער האט געדארפט באשטעלן געהאט אזא טייערע בענקל, וואס איז נישט געווען, די טאטע האט נישט צוגעגרייט קיין שום בענקל, זי וואלט געזעצט אויף א פשוטע בענקל, איך האב אים געזאגט דעמאלטס, צום טאטן, א נאר, וואס האסטו געבעטן אויף א בענקל, איך דארף בעטן אויף א דירה אין שנעלער פון זעקס צימערן. אזוי קוקט עס אויס, דאס איז כח התפילה רבותי, ווען דו וועסט גלייבן, וואס עבודה שבלב, תפילה איז עבודה שבלב, מען דאווענט מיט הארץ, און ס'גייט מיט הארץ, דא זאגט דער רבי רבי העניך פון אלעקסאנדער די וואכענדיגע סדרה, ויקרא משה להושע בן נון יהושע זאגט דער רבי רבי העניך, משה רבינו האט געטראפן א אינגערמאן, וואס יעדע זאך שרייט ער הושיעה, ער רעדט צום אייבערשטן, רבונו של עולם העלף מיר איך דארף יעצט טויזנט דאלער וויכטיג, רבונו של עולם העלף מיר איך דארף יעצט פינף שקל פאר א מקווה, רבונו של עולם איך דארף יעצט א חברותא, יעדע זאך רעדט ער צום אייבערשטן, הושיעה, זאגט ער יהושע, האט משה רבינו געזאגט די אינגערמאן האט א ישועה אין די הענט, ויקרא משה להושע, אז דער אינגערמאן די גאנצע צייט רעדט ער צום אייבערשטן הושיעה, העלף מיר איך דארף דאס, העלף מיר נישט, אוי איך דארף דאס, הייבט אויף גלייך א טעלעפאן צו אים.

הושיעה הייסט, נאר די היינס האט זיין העלפט פאר, נאר ער האט יחיד עם יחיד, איר פארשטייט? איז יהושע האט ער געזאגט ער איז רחוב יהושע נישט רחוב ישעי'. ס'איז א לשון דער בספר בית יעקב ברענגט עס פון רבי ר' בונם, הער דעם לשון, ער ברענגט עס רבי ר' בונם, רבי ר' בונם האט געזאגט אזוי, עצה לכל בר ישראל, עצה לכל בר ישראל שלא יחסר לו מחסורו זאל אים קיינמאל גארנישט פעלן, און ולהיות תמיד דבוק בעבודתו יתברך, א עצה לכל בר ישראל זאל אים קיינמאל גארנישט פעלן און ער זאל שטיין שטענדיג זיין דבוק אינעם אייבערשטן, וואס איז די עצה? היא, שירגיל תמיד עצמו זאל זיך צוגעוויינען להתפלל ולבקש ממנו יתברך על כל דבר מקטן ועד גדול, יעדע זאך צו בעטן דעם אייבערשטן. היא שירגיל תמיד עצמו להתפלל ולבקש ממנו יתברך על כל דבר מקטן ועד גדול, נע דאס דארף דאס שעם איך זיך, דאס דאס קען איך זיך אליין א עצה געבן, גארנישט, מקטן ועד גדול יעדע זאך בעטן דעם אייבערשטן, ואל יחשב אדם שצריך לזה התבודדות וטלית ותפילין, נו ווי איך גיין דאווענען אויף דעם, איך גיין בעטן בהתבודדות וטלית ותפילין, ניין, רק בכל מקום שעומד אז אפילו בשוק, אבער ווען מ'שטייט אין די גאס זאגט דער רבי ר' בונם, יראה אם המקום נקי, נאר בודק זיין צו ס'איז נקי צו מ'מעג זאגן א אידיש ווארט, אם המקום נקי, ויבקש מהשם יתברך, ובוודאי ימלא שאלתו שומע תפילת כל פה. הערט א לשון? עצה לכל בר איז. יא, עצה לכל בר איז. אז מען רעדט וועגן תפילה, תפילה עומד ברומו של עולם, ס'איז דא עפעס דארטן, ס'איז דא עפעס אינמיטן דאווענען איז דא אזא זאך וואס דאס הייסט, תחנון, ווען איר קענט די זאך. הו. איך וועל אייך פארליינען א לשון פון א תלמיד פון הייליגן חתם סופר. הערט וואס דער חתם סופר זאגט. כי מה, דער תלמיד חתם סופר שרייבט וואס ער האט געזען ביי זיין רעבן, דער נערלאזער רב. ווי ער שרייבט אז דאס איז דער רושם געבליבן ביי אלע תלמידים זיינע. ער שרייבט אזוי, כי מה שנראה. התעוררות גדולה בבכיות ותשובה בימים נוראים בקיבוץ אצל רבנים גדולים וקדושים וואס דו זעהסט שטענדיג בכיות התעוררות ביי כל נדרי ביי תקיעות יא עוד ביותר מער פון דעם היה אצל רבינו הגאון בעל חתם סופר כל שבוע פעמיים באמירת והוא רחום ותחנון שני וחמישי ביי די והוא רחום א גרעסערע התעוררות ווי דו זעהסט ביי די קיבוץ רבנים וקדושים בימים נוראים, וואס איז די התעוררות די בכיה וואס דו זעהסט דארטן, שרייבט ער א גרעסערע התעוררות איז געווען ביים חתם סופר ביי די והוא רחום ביי שני וחמישי. גרעסערע התעוררות. און מען גיבט עס מען רעדט שוין נישט וואס די פוסקים ברענגען, אז מען האט עס איז א קבלה קדומה, אז ווען מען זאגט עס בקול איז דאס מבטל אויבן גזירות, גזירות קשות ורעות. און זאגט עס בקול, זאגט עס, די זאכן וואס זיי זיי האבן אוועקגעשטעלט אויף מבטל זיין גזירות, דער בית אהרן'ס יארצייט די וואך, ס'איז געווען א שטאט לעבן קארלין, איז געווען א מגיפה פון יונגע מענטשן, האט דער בית אהרן געהייסן אריבערשיקן א טעלעגראמע וואס טוט זיך מיטן תחנון, וואס טוט זיך, און ס'איז געווען דארטן, און מ'האט געמאכט דארטן יעדן טאג א יומא דפגרא דארטן, ס'איז געווען עפעס לעבעדיג דארטן, יעדן, און האט ער געהייסן מתקן זיין דעם ענין, און גלייך המגיפה נעצרה, מ'האט עס אוועקגעשטעלט אויף מבטל זיין גזירות. אין קארלין בכלל איז עפעס א אינטערעסאנטע זאך, אין קארלין זאגט מען תחנון ביי מנחה, און אפילו אביסעלע נאכן שקיעה, טאמער עס ווערט שפעט נאכן שקיעה זאגן, איז אן נפילת אפיים, אבער זאגן שלש עשרה מידות זאגן זיי יא. למעשה שהיה כך היה, ר' שלומקע זוויל איז אמאל ארויפגעגאנגען אין קארלינער שול, און ער זאגט פאר רב שיע העשל הלטובסקי, איז געווען אין, האט ער אים געזאגט אז אז דער די בית אהרן איז נתגלה געווארן צו אים, און ער האט אים געזאגט אז מען זאל אכטונג געבן דא ביי תחנון ביי מנחה, ביי תחנון ביי מנחה.

ס'איז געווען ביים הייליגן ראדאשיצער די וואך די יארצייט אויך איז ח"י סיוון די יארצייט פון ראדאשיצער ח"י סיוון זיי ברענגען עס אין ספר דארטן פון נפלאות הסבא קדישא אין ראדאשיץ שטייט אז ס'איז געווען עפעס א גביר וואס איז געווארן א יורד ער איז געקומען צום ראדאשיצער און ער האט זיך מזכיר געווען אז ער איז געווארן א יורד אין אלע עניינים אין בני און חיי און מזוני לא עלינו לא עלינו אראפ גייען געלט מטה מטה ער האט געהאט צרות אראפ האט אים האט אים ראדאשיצער געפרעגט וואס טוט זיך מיט תחנון? איר זאגט תחנון? האט ער אים געזאגט אזוי, לאו דווקא, ווי זאגט יענער דווקא נישט. האט ער אים געזאגט, פון ווען? דו זאגסט שוין לאנג, דו זאלסט זיך דערמאנען, און זאלסט אלע תחנון משלים זיין. אלע תחנון משלים זיין, און זאלסט מקבל זיין מהיום ולהלאה, ביסט נישט מוותר אויף קיין תחנון, מוותר, ביסט נישט מוותר אויף קיין תחנון מהיום ולהלאה, אזוי זאלסטו מקבל זיין אויף זיך. און ס'האט גענומען אפאר וואכן משלים צו זיין, אבער גלייך ווען ער האט געענדיגט משלים זיין, איז צוריק ארויפגעגאנגען הורם קרנו מזלו מעלה מעלה. דער דער גביר הורם קרנו, גלייך ווי ער האט געענדיגט משלים זיין איז צוריק ארויף מעלה. א אינטערעסאנטע זאך, אז די זעלבע מעשה שטייט דארטן פון ראדאשיצער און ביים שינאווער רב. די דברי יחזקאל ברענגען זיי דא אין די ברכה אז די זעלבע מעשה ברענגט מען ביים שינאווער רב מיט תפילה לדוד תפילה לדוד וואס די עולם ווייסט וואס זאגט מען אין א טאג וואס מען זאגט תחנון אין א טאג וואס מען זאגט תחנון זאגט מען תפילה לדוד און עס שטייט דאס האט ארי' הקדוש מתקן געווען נישט דעם תפילה דעם תפילה איז שטייט דוד המלך תפילה לדוד אין תהילים אבער דער דער ארי' הקדוש האט מתקן געווען מען זאל זאגן א טאג וואס מען זאגט תחנון ער ברענגט מען זאל עס זאגן מקירות הלב זאל זאגן בהכנעה בהכנעה בקירות הלב זאל מען דאס זאגן, איז אין אין די זעלבע מעשה שטייט דארטן אז צום שינאווער רב איז געקומען א גביר וואס איז געווארן א יורד, איז געווארן א יורד, האט אים שינאווער רב געפרעגט וואס טוט זיך מיט תפילה לדוד, האט ער נאך געזאגט עס איז שפעט, ער יאגט זיך, ער הייבט אן בית יעקב, דאס זאגט ער נישט, ער זאגט עס נישט, האט ער אים געהייסן משלים זיין אלע תפילה לדוד'ס. און דעמאלט איז ער געווארן צוריק א גביר. ס'איז דא פלעצער, איך געדענק מיין טאטע זכרונו לברכה האט זיך אזוי געפירט, און דאכצעך מיר ס'קומט פון קארלין, דאכצעך מיר אז מען זאגט דארטן תפילה לדוד אפילו מען זאגט נישט קיין תחנון, חוץ פון ראש חודש, ביי א טאג וואס מען זאגט נישט קל ארך אפיים זאגט מען נישט תפילה לדוד, אבער אפילו א טאג וואס מען זאגט נישט קיין תחנון וועגן א ברית, צו וועגן א וועגן א חתן זאגט מען יא תפילה לדוד, דאכצעך מיר אין קארלין איז אזוי. א תפילה לדוד, איר ווייסט רבי איסר זלמן מעלצער, מען זאגט ער האט געלערנט מיט זיין אייניקל, ער האט געהאט א חברותא מיטן אייניקל, ברכות, ער האט געדאוונט אין חסידישע שול בתי ראנד אין ירושלים, און זענען אנגעקומען דארטן אין ברכות, תלמיד רבינו יונה דארטן, אז עס איז דא דעת הרמב"ם אז קריאת שמע לכתחילה איז נאר פארן נץ, דעת הרמב"ם איז אז נאכן נץ איז בדיעבד, נאכן נץ, האט רבי איסר זלמן געזאגט פארן אייניקל, דאס איז דאס, מיר גייען אריין דא דאווענען,

האט ער פרעגט זי, וואס איז וואס איז געשען זיידע? האט ער אים געזאגט, זי ברענגט דארטן צוויי זאכן, האט ער אים געזאגט, אויף די תפילה לדוד וואס זי זאגט דארטן אין חסידישע שול קען איך נישט מוותר זיין, ווייל דארטן ביים נץ איז געווען נוסח אשכנז, דארט איז נישטא תפילה לדוד, אויף די תפילה לדוד קען איך נישט מוותר זיין, און זי ברענגט דארטן אז ער האט געזאגט, אז נאכן דאווענען ער פלעגט צוזאמען לייגן דעם טלית, זיי געווען באלעבאטישע אידן, שבורי לב, געדארפט א גוט ווארט, זענען אלע געקומען צו אים זאגן גוט מארגן, האט זיי דעמאלטס געזאגט גוטע ווערטער, דאס איז חשוב'ער פון אלץ האט ער געזאגט, אביסל זאלן די צוויי זאכן יא על כל פנים וויסן אז מען רעדט שוין יעצט רבותי עס איז שווער, אה מען יאגט זיך, מען האט יעצט גערעדט פון ראדעשיצער מיטן שינאווער רב, מען רעדט יעצט וועגן געלט וועגן פרנסה, וואס דארפסטו גיין משלים זיין אזויפיל תחנון'ס, מען רעדט יעצט וועגן פרנסה, אה? עס איז שווער, וואס טוט מען נישט פאר קיין פרנסה, אה גיין שוויצן דארטן אין אפיס איז לייכטער, זאג דו תחנון. ער רבי דוד לייב, רבי דוד לייב די שנארער, רבי דוד לייב שווארץ, מען פלעגט רבי דוד לייב די גבאי צדקה, רבי דוד לייב פלעגט דערציילן, צו רבי שיעלע בעלזער, פלעגט זיין זייער אינטערעסאנטע מעשה, עס איז געווען אין גאליציע געווען א איד, וואס האט געהאט א קרעטשמע, די קרעטשמע האט געדארפט זיין פארמאכט איינס אזייגער האט ער האט געוויסט, אין קרעטשמע איז געווען שיכורים, און ער האט געוואלט פארמאכן יעדן נאכט איינס אזייגער, געווען אמאל וואס איז געווען עפעס א שיכור, אבער נישט סתם א שיכור, און ער האט אים געגעבן א שטויס אויף נישט קיין גוטן פלאץ, און האט אים ארלעדיגט. האט אים ארלעדיגט גלייך אויפן פלאץ. האט אים. אזא מעשה אין גאליציע איז געווען סכנת נפשות. סכנת נפשות. האט ער פארשלאסן, ער האט געוויסט אז ער איז מסוכן צו מיט זיין לעבן. האט ער פארשלאסן גלייך דעם דעם קרעטשמע, און אריין געפארן צו רבי שיעלע בעלזער אינמיטן נאכט און געוויינט, רבי וואס טוט מען דא? ס'איז סכנת נפשות, איך האב געהארגעט א מענטש, א א איד האט געהארגעט א גוי?

אזוי מאכן געווען מיט די פגר'דיגע און מען זאגט אסאך מאל נישט. האט ער געפרעגט וואס ווילסטו אלע גוים זאלן זיך אויפהייבן? יא רבותי, מיר האבן אנגעהויבן די שמועס אביסל מיט בכיה של חינם, הערט א ווארט פון שפת אמת איז דא א מורא'דיגע יסוד אויף דעם גאנצן סוגיא דא די בכיה של חינם די די די ווי אזוי ארויסצוקריכן פון די אלע מעשות, די וואך שטייט ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם, וואס איז טייטש וכן היינו בעיניהם? אונז זעמער געווען ביי אונזערע אויגן ווי חגבים און ביי זייערע אויגן זעמער אויך געווען כחגבים.

מי יאמר שלא הייתם בעיניהם כמלאכים, איך האב אים געמאכט ווי מלאכים אין זייערע אויגן, וואס זאגסטו יעצט וכן היינו בעיניהם? דו ווייסט אז ביסט געווען ביי זייערע אויגן ווי מלאכים? וואס זאגסטו וכן היינו בעיניהם? פרעגט דער שפת אמת, איך פארשטיי נישט, רשי זאגט אויפן פלאץ וכן היינו בעיניהם, וואס זאגט רשי? אז זיי האבן געהערט נמלים מטיילים בכרם. זיי האבן געהערט ווי די ילידי הענק רעדן אז ס'דרייען זיך מוראשקעס אין כרם. אי וואס איי, אי וויאזוי קען איך טראכטן אז ער קוקט מיר אן אלס מלאך? דער מדרש זאגט אז דער רבונו של עולם זאגט איך האב אים געמאכט ווי מלאכים אין זייערע אויגן, וואס האסטו געזאגט נמלים? וואס איז דאס וכן היינו בעיניהם אויף דעם לא ויתרתי? מיט דעם ווי אזוי זאל איך טראכטן אז איך בין בעיניהם כמלאכים ווען איך הער די ווארט נמלים מטיילים בכרם? מיט די שפת אמת אזוי גייט עס, וואס דו טראכסט אויף זיך עסטו הערן פונעם צווייטן, דו עסט דיך האלטן פאר א נמל, איך בין א גארנישט, עסטו הערן ווי יענער זאגט ער איז דאך א גארנישט, דו עסט דיך האלטן פאר א מלאך, עסטו הערן ווי יענער זאגט אויף דיר מלאך. וואס דו טראכסט, איך דריי מיט די נאז אראפ, דפוק, איך בין א דפוק, עסטו עס הערן אויטאמאטיש פון יענעם. און און און עסט זיך האלטן נישט קיין דפוק איך בין א עמך, איך בין א מוצלח, עסט הערן פון יענעם א מוצלח, וואס דו עסט זיך האלטן. מיר האבן געשמועסט דא אז עס איז געווען אמאל איינער וואס האט זיך געפילט א אזא דפוק, האט נישט געהאט קיין שום טעם אין לעבן, האט זיך געפילט ממש אז ער איז איבעריג דא, ער איז אזא דפוק א איבעריגער, וואס איז ער זיצט אין כולל קיינער רעדט נישט מיט אים קיין שום מאל אין לערנען, ס'איז א ריתחא דאורייתא מיט מיר רעדט מען נישט. כאילו איך בין א טיש, אפילו אין עניני דעלמא רעדט מען נישט מיט מיר, כאילו איך וואלט געווען א טיש צו א ספר אין ספרים שאפע, קיינער רעדט נישט מיט מיר, אין די גאס, קיינער רעדט נישט מיט מיר, קיינער פרעגט מיר אפילו נישט ווי איז די גאס, איך גיי אריבער די כביש, קיינער קיין אינגל בעט מיר אפילו נישט פיר מיר אריבער די כביש, קיינער רעדט נישט צו מיר. איך גיי אריין אין בנין אין טרעפן צימער קיינער רעדט נישט קיין שום שכן רעדט נישט צו מיר בין לופט בין איך בין גארנישט איך קום אריין אין שטוב קיינער ווייסט נישט מהנעשה והנשמע קיינעם אינטערעסירט נישט קיינער זיך נישט מסנגען די אינגערמאן וואס האט זיך געפילט אזוי דפוק קיינער רעדט נישט מיט מיר איך בין אזוי איבעריג די אינגערמאן האט געהאט א קאפעליטש וואס איז אריבערגעגאנגען מיט דעם אפאר דורות פון צדיקים שוין איך דארף קויפן א נייע קאפעליטש, א אלטע צוטראנטעטע קאפעליטש. ער האט געזען אמאל א פירסום ערגעץ אז דא מען פארקויפט שיינע קאפעליטשן, איז ער געגאנגען קויפן, האט יענער אים געזאגט איך דארף א שיינעם קאפעליטש, יא? יא! א שיינעם קאפעליטש. מען האט אים געגעבן א שיינע, אבער ס'קאסט טייער געלט, בסדר כ'על צאלן טייער געלט, מען האט אים געגעבן א קאפעליטש, א טייערע קאפעליטש, קאסט טייער, האט ער געצאלט. ט, אזא שיינע קאפעליטש האט געפילט ממש טאקע גאר שיין, שיין, האט ער מחליט געווען, וואס דארף איך נעמען איב נעמען די אלט די נייע אין די האנט און גיין מיט די אלטע, ס'איז דאך א צוטראנטעטע קאפעליטש, אלטע צוטראנט, לאמיר דא איבערלאזן די אלטע און האט אנגעטון די נייע, און ער גייט מיט די נייע קאפעליטש, וראה איזה פלא, ער האט נאר אנגעהויבן צו גיין, מענטשן טרעפן אים, זאג נאר, ווי איז רחוב רבי עקיבא? ווי איז די גאס? ער גייט ווייטער, א אינגעל בעט אים, פיר מיר אריבער די כביש, עפעס אינטערעסאנט, מענטשן אנגעהויבן צו, ער גייט אריין אין בנין, די שכנים פרעגן, א גוט יאר יאנקל, וואס הערט זיך? וואס מאכסטו? אינטערעסאנט, אלע האבן אנגעהויבן צו רעדן צו אים. ער גייט אריין אין שטוב.

ס'איז נישט קיין נייע קאפעליטש, וואס איז געווען? ער האט געהאט א טעות, אנשטאט אנטוהן די נייע און איבערלאזן די אלטע אין געשעפט, האט ער געמאכט פארקערט, ער האט אנגעטוהן די אלטע און איבערלאזט די נייע בטעות. אבער א אינטערעסאנטע זאך, אלע האבן שוין גערעדט צו אים אויף די גאס און אין טרעפן צימער, אלע האבן שוין גערעדט, וואס איז געשען? נישט די קאפעליטש אויפן קאפ איז נשתנה געווארן, נאר עפעס אין קאפ איז נשתנה געווארן. ער האט זיך איינגערעדט ער האט א נייע קאפעליטש, איך גיי דאך אזא מכובדיגע קאפעליטש, האט זיך געפילט שוין אויס דפוק, האט זיך געפילט א שיינער מענטש. אהא, האט זיך געפילט א שיינער מענטש, האט ער שוין געהערט ווי מענטשן רעדן צו אים, אזש מענטשן האבן שוין גערעדט צו אים, אלע האבן שוין גערעדט צו אים, אז אלצדינג ווענדט זיך נאר אין דיר אליין. ונהי בעינינו כחגבים, האסט דיך געהאלטן פאר א חגב, וכן היינו בעיניהם, האסטו געהערט ווי יענער זאגט נמלים. וועסט דיך האלטן פאר א מלאך, וועסטו הערן ווי יענער זאגט דיר מלאך. דאס איז די בכיה של חינם. אז אלץ ווענדט זיך נאר אין דיר אליין. אלס ווענט זיך נאר אין דיר אליין. איך מיין נישט דו מוזט זוכן דעם כבוד פון יענעם, יא? אבער אבער אבער די געדאנק איז אז וואס דו וועסט טראכטן פון זיך דאס וועסטו הערן פון יענעם. וואונדער, ס'איז דאך דא א קאצקער ווארט, ס'איז דאך דא, וכן ונהי בעינינו כחגבים, זאגט ער, אבער וואס איז געווען די חטא פון מרגלים, וכן היינו בעיניהם, וואס אינטערעסירט דיר ווי יענער קוקט דיר אן? אה? וואס אינטערעסירט דיר ווי יענער קוקט דיר אן? יא, עס האט אמאל אין אידישקייט אז אים אינטערעסירט ווי יענער קוקט אים אן, ער וויל מוצא חן זיין ביי יענעם, וועגן דעם, וועגן דעם ט ט ט ט חלילה וחס, מיר נישט מסביר זיין צו האלטן א כלי צו אנדערע זאכן, ער געפעלט אים, זיך געפעלן ביי יענעם, איינער האט אמאל געזאגט פארן בריסקער רב, האט ער אים געזאגט א פשט אין פסוק אין פרשת וישלח, שטייט עם לבן גרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים. וואס שטייט שפעטער? עם לבן גרתי ואחר עד עתה וואס שטייט ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה האט ער געזאגט פארן בריסקער רב א פשט אזוי עם לבן גרתי וואס זאגט רש"י ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים ווי אזוי וואוינסט מיט א לבן און האסט לא למדתי ממעשיו הרעים ווי אזוי ויהי לי שור וחמור איך האב אים אנגעקוקט ווי א שור וחמור כ'האב איהם אנגעקוקט ווי א שור וחמור. האט דער בריסקער רב איהם געזאגט, קיין פשט איז דאס נישט אין פסוק. אבער ווי די אמת פון די זאך איז, האט ער אנגעהויבן מורא'דיג מפליא צו זיין, דער בריסקער רב, ווי די אמת אז די בראך איז ווייל דו קוקסט נאך ארויף אויף יענעם, און דו ווילסט דאך נאך חנפ'ענען צו יענעם, קוק איהם אן ווי א שור וחמור קוק איהם אן. ווי אמת די זאך איז אז נאר דאס וועט אפהאלטן א מענטשן לא למדתי ממעשיו הרעים, וועסט אנקוקן יענעם ווי א נעבעכ'ל. ווי א נעבעכל, קוק אים אן, דו ווילסט דו ווילסט נאך מוצא חן זיין ביי אים? ער איז דאך א נעבעך א רחמנות נעבעך. דאס איז א באזונדערע זאך, דאס אויף ירא שמים. דאס האט נישט מיט די בכיה של חינם. אויף ירא שמים, אויף ירא שמים רבותי, אין די וואכעדיגע סדרה יא, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. אזוי הייבט זיך אן די פרשה, ויתורו. פון די ויתורו איז ארויסגעקומען א חורבן, הא? און טא וואס שטייט אין סוף פרשה ולא תתורו, גיב אכטונג, קען ארויסקומען א גרעסערע חורבן. א אויב וואס די אייבישטער האט געזאגט ויתורו איז ארויסגעקומען אזא חורבן, איז ווען ולא תתורו וואס די אייבישטער בעט זיך ולא תתורו. איי ארום און ארום. ער ברענגט רבי אשר זעליג מרגליות אז די בארנובער רב איז געגאנגען האט אים דערציילט אז ער איז געגאנגען אמאל, ס'איז געווען דארטן אין חוץ לארץ נאך די בעדער, און איז געדארפט ארויסגיין א שפאציר, וואס דאס, מען האט געדארפט אויף לופט, מען האט געדארפט נאך נאך די בעדער האט מען געדארפט א שפאציר, איז מען איז ארויס געגאנגען שפאציר, און די שפאציר ווי מען האט געדארפט גיין איז געווען פוה איז געווען תערובות, איז די בארנובער רב האט דערציילט פאר רבי אשר זעליג אז ער איז אראפ געגאנגען ס'איז געווען אונטן א בארג, ס'איז נישט געווען אזוי פשוט, אבער ער איז געגאנגען אויפן בארג, ער איז געגאנגען אויפן בארג, ס'איז געווען אביסעלע מסוכן גיין אויפן בארג, מען קען טראסקען, אבער ער איז געגאנגען אויפן בארג אלץ זוכן וואו ס'זאל נישט זיין קיין תערובות, נישט דאס, און ער זעהט ווי אונטן אין בארג איז ווער? דער אור שמח, דער משך חכמה, רבי מאיר שמחה, ער איז אונטן, די בארג האט ער אים געזאגט וואס מער אונטן איז געווען מער מסוכן, דער בארג איז געווען וואס מער אונטן איז געווען מער מסוכן אויבן נאך געווען מער פלאץ וואס ס'איז נישט געווען אזוי מסוכן צו פאלן אבער וואס מער אונטן איז געווען מסוכן האט ער אים געשריגן ר' מאיר שמחה ער האט אים אנגעשריגן דעם אור שמח וויאזוי גייט איר ס'איז מסוכן וואס מער אראפציר מער מסוכן פארוואס זענט איר דארטן האט אים זאגט ער דער אור שמח האט אים ארויפגעשריגן וואס זאגט איר? וואס מער אונטן איז מער מסוכן, וואס מער העכער איז מער מסוכן, אויבן דרייען זיך דאך דארטן געווען תערובות דארטן, וואס מער אונטן איז מער מסוכן, וואס מער אויבן איז זיכער מער מסוכן. האט דער בארנובער רב געשריגן אוי רבי אשר זעליג, דו זעהסט דעם אור שמח, משך חכמה, ווי ס'איז נתקבל געווארן די אלע ספרים בתפוצות ישראל אזוי שטארק, ס'איז בזכות די שמירת עיניים, געגאנגען, ער איז דארטן געגאנגען, ער זאגט אויבן איז מסוכן, נישט אונטן איז מסוכן. דארף אכטונג געבן, נישט גיין במקום סכנה פארשטייט זיך, יא, אבער אכטונג געבן, אבער נעם אראפ די ברילן געוואלד! ארום און ארום! דא געהאט געשמועסט א מאמר נורא פון דרכי התשובה, דאס איז א תלמיד פון רמ"ע מפאנו, א מורא'דיגע ווארט זאגט ער, א תלמיד פון רמ"ע מפאנו, ער זאגט אזוי, ווער ס'געדענקט די גמרא אין סוף מסכת יומא, איז דא ארבעה חלוקי כפרה, יא, עובר על עשה ושב, אינו זז משם עד שמוחלין, אויף א מצוות עשה איינער טוהט תשובה מען גלייך מוחל א לאו דארף יום כיפור חייבי כריתות דארף יסורים יסורים ס'דא וואס נאר מיתה מכפרת ס'דא ס'דא וואס א תשובה מכפר ס'דא וואס יום כיפור איז מכפר ס'דא וואס יסורים ממרקין ס'דא וואס די העכסטע וואס ס'מוז האבן מיתה מכפרת מיתה מכפרת זאגט ער דארטן א מורא'דיגע ווארט

אויב סומא חשוב כמת זאגט ער איז איינער וואס האט אפענע אויגן און גיבט א פארדריי די אויגן איז אוודאי חשוב כמת האט ער געפטר'ט א מיתה. געפטר'ט א מיתה? און ווער רעדט ארום און ארום אויף פרנסה, דער עולם זוכט דאך פרנסה, דער בית אברהם זאגט די וואך, די וואכעדיגע סדרה, מען לערנט יעצט פרשת השבוע, לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, זאגט דער בית אברהם וואס הייסט זונים? זונים? זונים זאגט ער לישנא דמזונא זאלסט וויסן שפילסט מיט דעם לאו מיט דיין פרנסה שמירת עיניים שפילסטו מיט די פרנסה מיט מזונות ער זאגט דערפאר אין די גמרא שטענדיג אין די גמרא רופט עס אן אינו זן עיניו מראות געדענק די גמרות די גמרא עין שלא רצתה לזון ברכות דף כ' אין זבחים קי"ח עין שבו כלפי יוסף הצדיק עין שלא רצתה לזון מדבר שאינו שלו אויפן מויל זאגט נישט די גמרא לזון זן פּיו, זן עיניו, טפֿו! גײט נישט רובן זן עיניו, אױף די אױגן זאָגט די גמרא זן, אױף דעם מױל זאָגט נישט די גמרא זן, פֿאַרװאָס, זאָגט ער, זאָלסט װיסן די אױגן, שפּילסטו מיט פּרנסה? האַ? ס'איז שװער, װאָס טוט מען נישט פֿאַר קײן פּרנסה? פֿריִער האָט מען שױן געלערנט, זאָגט מען, קױם אַז מען פּטרט זיך אַ גזירת מיתה, ס'איז לעבן! ס'איז לעבן! פּטרט זיך אַ גזירת מיתה, פֿאַלט מען פֿאָר אַ מאַמען פּאַנע. יעצט רעדט מען אױף פּרנסה, װאָס בעט מען דאָ? אַ ביסל אַ עקשן! װי זאָגט ער דאָרטן, צדיקים פֿלעגן זאָגן, עיני כל אליך, ישברו, עס ברעכן די אויגן ואתה נותן להם את אכלם בעתו גלייך גלייך גלייך קריגן פרנסה. און ווי וואס טוט מען נישט פאר קיין פרנסה? דער בית אברהם פלעגט שרייען והמן כזרע גד, דער מן, וואס שטייט ווייטער? ועינו כעין הבדולח, לא די אויגן. נו, פאר פרנסה, וואס טוט מען נישט פאר קיין פרנסה רבותי? ער ברענגט דארטן ביי זיין ספר דער בריסקער מגיד, ס'איז געווען א מגיד דארטן, ער שרייבט דארטן, מחזה עינים שרייבט ער דארטן אזוי, אז איינער איז געקומען פאר גדול איינעם פון גדולי דורו, מסתמא מיינט ער דעם קאצקער רבי'ן, און ער האט אים געבעטן א עצה א סגולה לזיכרון, ער האט געזען די זכרון זיינע גייט אראפ און אראפ. מען הייבט אן צו פארגעסן זאכן וואס איז נישט גוט. געבעטן עפעס א עצה א סגולה, זאגט ער, האט ער אים געענטפערט, וואס האסטו פון מיר צו בעטן א עצה, א סגולה לזיכרון, בזמן וואס די תורה הקדושה זאגט עס, און דו אליינס זאגסט עס צוויי מאל א טאג. ווער? וואו? ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם למען תזכרו. זעסטו דא א סגולה לזיכרון. איז מיר נאר געפאלן דער סיום, ער שרייבט אזוי, כי ההסתכלות בעבירה והרהורי עבירה הן המה המאבדים כח הזיכרון מכל האדם, ס'איז מאבד דעם זיכרון, ודבר זה ברור ומוסכם מכל חכמי הרפואה, רעדט דאקטאראטיש, מכל חכמי הרפואה, דאקטאראטיש, ווי האט ער געזאגט רב נתן געשטעטנער, ער איז געווען אמאל ביי א דאקטאר, און ער האט געזען די דאקטאר קען לערנען א גאון, האט ער אים געפרעגט איך פארשטיי נישט ביסט דאך א גאון וואס זוכסטו דא, וואס ביסטו דא א דאקטאר, האט ער געזאגט, רבי, איך בין געווען אמאל א רב, בין געקוקט נאר אזוי, יא, איך האב געזען קיינער פאלגט מיר נישט, איך מאך מיר זיין א דאקטער, אלס דאקטער, פאלגן מיר אלע. האט רבי נתן געזאגט דעמאלטס, דאס איז פשט אין פסוק, ויאמר, אם שמוע תשמע לקול השם אלוקיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו, זאגט די תורה, כל המחלה אשר שמת במצרים לא אשים עליך, כי אני ה' רופאך, איך רעד צו דיר אלס דאקטער, נישט אלס רבי, אלס דאקטער. איר פארשטייט וויסן אלס דאקטער, עס איז א געזונטע זאך, עקשן! עקשן. עקשן. די אור החיים הקדוש די וואך, אין איין ווארט, וואס ער זאגט ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו. מורא'דיג, ער שטעלט זיך דארטן אפ אויף די עיקר וואס איז די רוח אחרת, און פארוואס נאר כלב הייסט עבדי. גאר א מורא'דיגע ווארט, ווי איז יהושע אין בילד? פארוואס יהושע שטייט נישט ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו, והביאותיו, די עולם זאל נישט לערנען אינעווענדיג, אבער איין ווארט וואס ער זאגט דארטן, מ'זעט אזוי, יהושע איז געווען א אויסגעבעטענער, יהושע איז געווען אויסגעבעטען האט משה רבינו געבעטן נישט געווען די יצר הרע כלב קיינער האט נישט געבעטן פאר אים עקב היתה רוח אחרת די יצר הרע האט אנגעהויבן צו קאמאנדעווען רוח אחרת מיינט אז די יצר הרע זאגט דער אור החיים הקדוש ויחל לפעמו און דו זעסט זאגט דער אור החיים הקדוש ראיה אז ער איז געגאנגען והלך להשתטח על קברי אבות אבותי בקשו עלי רחמים האט געפילט די יצר הרע רייסט דא שטיקער זאגט ער, ער האט געבראכן, וימלא אחרי, ער האט געבראכן דעם רוח אחרת, דערפאר איז דער די איינציגער וואס שטייט עבדי חוץ פון משה רבינו, חוץ פון משה רבינו נישטא קיין ווארט עבדי נאר אויף כלב, פארוואס ער האט געבראכן דעם רוח אחרת, רוח אחרת מיט די אויגן, ברעכט זיך, אביסל עקשן, אויף די זומער דארף זיך אננעמען אביסל עקשן, פרשת השבוע, עקשן. און דערפאר איז ער אויך דער אור החיים הקדוש דארטן ממשיך, ער האט דאך געקריגן א הבטחה והביאותיו, ס'איז געווען א הבטחה ברור ער גייט לעבן נאך פערציג יאר, דאס איז א זאך וואס איז נישטא. ער האט געקריגן א הבטחה קלאר, עס איז נישטא קיין אזא זאך, דוד המלך האט געבעטן הודיעני קצי, האט דער רבונו של עולם געזאגט גזירה מלפני, אז מ'זאגט נישט אויס דעם קץ. און דא יא, אור החיים הקדוש איז מסביר אז די קץ וואס איבער די וואס מען ווערט געבוירן, ווי מיט די יארן וואס מען ווערט געבוירן, דאס זאגט מען נישט אויס, אבער ס'איז יארן וואס מען איז מוסיף זאגט מען יא, זאגט יא די אייבערשטער, לאמיר נישט יעצט אריין גיין אין דעם נקודה, אבער צו וויסן יעדע התחזקות רבותי, אן התחזקות אביסל עקשן. הא? עקשן! ער זאגט א שטארקע חיזוק ווארט ר' משה פיינשטיין, ער זאגט א די ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו, ס'איז א שטארקע חיזוק, ער זאגט א וואס איז דא געווען די עבדי כלב, ווי איז יהושע אין בילד, וואס איז ועבדי כלב? זאגט ער דאס שטייט אין פסוק ויהס כלב את העם איר געדענקט אנהייב פרשה פאר שלישי ויהס כלב כלב האט שטיל געמאכט און האט געזאגט עלה נעלה דאס האט גענומען דאס האט גענומען נישט מער פון א מינוט א מינוט ווייל שפעטער גלייך האבן די מרגלים והאנשים אשר עמו אמרו לא נוכל לעלות כלב האט געוואלט משפיע זיין עלה נעלה, זאגט ר' משה פיינשטיין, האט אריינגעברענגט א הרהור תשובה אויף א מינוט ביי כלל ישראל. א מינוט! ס'האט נישט געדויערט מער פון א מינוט, ווייל די מרגלים גלייך האבן געשריגן לא נוכל לעלות כי חזק ממנו, און ליידער איז געווען ויבכו העם בלילה ההוא, ליידער. אבער כלב האט געברענגט א הרהור תשובה אויף א מינוט, דערפאר געקומען די הבטחה. זאגט עקב היתה רוח אחרת אז דאס ווייסן וואס הייסט דאס א הרהור תשובה אריינברענגען אין אידן א הרהור תשובה אויף א מינוט אויף א מינוט זאגט ער ער פירט אויס דארטן ר' משה פיינשטיין אז דאס פארשטיין אז ס'איז פונקט ווי ביי חיי שעה זאגן חזל מחלל שבת אפילו אויף א שעה צו לעבן יא פיקוח נפש דו ווייסט נאך א שעה וועסטו שטארבן אויף איין שעה צו לעבן מעגסטו מחלל שבת זיין די זעלבע זאך אויף חיי נפש איין שעה צו זיין א איד איין שעה לוינט זיך אלץ דעם צו טון חיי נפש איין שעה צו זיין א איד איין שעה צו זיין א איד איז אויך ער פירט אויס ושמעינן מזה אויף דעם תורה אויף עבדי כלב זאגט ער ושמעינן מזה שמעינן מזה דכמו בחיי הגוף הלכה שאף חיי שעה קטנה מחויבים לראות שיחיה ואף הותר לחלל שבת בשל זמן משהו כך הוא גם בחיי הנפש אף שהועיל לזמן קצר נמי דבר גדול ער איז געבליבן עבדי כלב ווייל ער האט מחזיר געווען בתשובה אידן אויף א מינוט א מינוט הרהור תשובה, וואס הייסט דאס ביי אידן איר זעט דאס איינער דער רבי רבי גדלי' משה זוויהלער האט אמאל געזאגט א אינגערמאן פארוואס גייסטו נישט אריין דארטן צו דעם דרשה פארוואס גייט האט ער געזאגט רבי ווייל איך ווייס ווען איך גיי ארויס בלייב איך די זעלבע שייגעץ ס'וועט גארנישט העלפן פאר מיר אזוי האט ער געענטפערט האט רבי גדלי' משה אים געפרעגט אז דו וועסט ווערן דערטראנקען אין ים ווערסט דערטראנקען אין ים און ס'קומט א מציל ער וויל דיר ראטעווען ער וועט דיר ראטעווען אבער נאר אויף אפאר מינוט שפעטער לייגט ער דיר צוריק אויף א שעה צייט אויף א שעה צייט שפעטער לייגט ער דיר צוריק וועסטו וועלן צו נישט? צו אוואדע? און וואס אוואדע? גיי אריין אט צום דרוש אויף א שעה צייט וועסטו ארויסגיין פונעם ים, אפילו ווערסט שפעטער צוריק דערטראנקען. אויף א מינוט, יעדע התחזקות אפילו פון א מינוט, האט מען נאכנישט קיין השגות וואס דאס מאכט אויבן, א התחזקות פון א מינוט, א גיב א קוק די תורה דא פארנומען עבדי כלב ווייל ער האט מחזיר געווען בתשובה אידן אויף א מינוט. אויף א מינוט האט אויף איין מינוט האט ער זיי מחזיר בתשובה געווען. ס'האט נישט גענומען זאגט רבי משה פיינשטיין מער פון א מינוט, ווייל נאך א מינוט איז והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לאמיר זאגן צוויי מינוט, אבער גלייך עס איז גארנישט געבליבן, עס איז געווארן גלייך ויבכו העם והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות כי חזק הוא ממנו אל העם ויבכו העם בלילה ההוא, אבער א מינוט האט ער תשובה געזאגט, וואס הייסט עס איז א מינוט? וויסן ביים אייבערשטן וואס ס'הייסט זעכציג סעקונדעס, א מינוט. און די זעלבע זאך איז דאס אויך, מען איז דוחה דעם יצר מיט א מינוט, און מען איז דוחה אביסל דעם יצר הרע מיט א מינוט. יעצט טענה'ט דער חפץ חיים, מען זאגט עס יעדן טאג,

כל זמן ס'נישטא לא תתורו איז קיין קדוש ביסטו נישט. א קדוש נאר נאכן לא תתורו. און איינער וואס לא תתורו איז זאגט דער אור החיים הקדוש פרשת קדושים זאל זיין דער ערגסטע מענטש. אזוי זאגט ער א דרגה שאין למטה ממנו. די ערגסטע מענטש. דו ביסט יעצט, האסט יעצט פארמאכט די אויגן, ביסטו יעצט קדוש יאמר לו. ביסט יעצט א קדוש. דבר אל כל עדת בני ישראל זאגט דער אור החיים הקדוש פרשת קדושים. פארוואס כל עדת? די איינציגסטע מצוה וואס שטייט כל עדת. ווייל א מענטש זאל נישט מיינען איך נישט די ערגסטע מענטש זאגט דער אור החיים הקדוש אויב יעצט האסטו געבראכן די אויגן האסט יעצט פארמאכט די אויגן קדוש יאמר לו ביסט א קדוש דער מענטש בלייבט נצחי לעולמי עד ביסט געבליבן א קדוש. א קדוש, ווייסט די תרגום יונתן זאגט די וואך והייתם קדושים לאלוקיכם, וואס איז לשון תרגום יונתן? תרגום יונתן זאגט די וואך, למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדושים לאלוקיכם זאגט די תרגום יונתן ותהוון קדישין הי כמלאכיא דמשמשין קדם השם אלוקכון. ער לייגט דא צו א ווארט כמלאכיא, א מלאך. ביסט א מלאך. און א, עס איז שווער, ער זאגט אבער עס איז שווער, הא? ווייל דער אבני נזר ברענגט אין אבן העזר סימן כ א. נע, נישט אין סימן כ א. אבני נזר, נישט אין סימן כ א. דער אבני נזר ברענגט דארטן אז דער, ער ברענגט מורי וחמי זל אמר, אינמיטן עפעס א תשובה איז דאס. שרייבט ער דארטן מורי וחמי זל אמר, היצר הרע אינו אלא דמיון. דער יצר הרע איז א לייב פון פאפיר. הייב אן צו רייסן וועסטו זען. הייב אן. די גרעסטע ראיה אויף דעם ברענגט מען פון די וואכעדיגע סדרה. ווי זעט מען אז יצר הרע איז נאר א דמיון? די וואך ווי אזוי? זעען דא א געוויין ויבכו העם בלילה ההוא מ'האט מורא מען וויל נישט ארויף גיין. וויאזוי האבן זיי געזאגט דארטן ני מאס ני. אנגעהויבן צו וויינען. מ'האט מורא. אונז האבן מורא. די אלע פסוקים די וואך אונז האבן מורא.

צו האבן דמיון קיינס איז שווער אבער דאס וויסן האט צוטון מיט א דמיון, ס'איז אבער א דמיון. מ'איז נישט טייל די תורה הקדושה די וואך. אבער מען מוז זיך דאך געבן א שאקל, יעדער איינער וויל זיך וויל זיך געבן א שאקל, טאקע טאקע די אויגן רבותי. די בית יוסף ברענגט אין אבן עזר אין סימן כ א ער ברענגט א לשון פון רבינו יונה, דער רבינו יונה זאגט אזוי, דער בית יוסף ברענגט עס דארטן, ואשר לא נשא עיניו, דער וואס גיבט אכטונג אויף די אויגן, זוכה ותחזינה עיניו בנועם השם מידה כנגד מידה, די באנק פון די הנאות איז ביים אייבערשטן, אז לא נשא עיניו איז זוכה ותחזינה עיניו בנועם השם מידה כנגד מידה, דער אייבערשטער באצאלט פאר דעם הנאות, נועם השם מידה כנגד מידה, שכך אמרו חזל, כל הכובש עיניו מן העריות זוכה מקבל פני שכינה שנאמר עוצם עיניו מראות ברע, ונאמר אחריו מלך ביופיו תחזינה עיניך זוכה מקבל פני השכינה. יא רבותי. האט געזאגט רבי ר' מאיר'ל פרעמישלאנער, מען זאגט די וואך שטייט למטה יוסף למטה מנשה, גדי בן סוסי, זאגט ער למעשה יעדע אידישע נשמה, יעדע אידישע נשמה, איז דאך געווען זיך אלע נשמות געווען אויבן, אונטערן כסא הכבוד, אה! ס'איז געווען איינס, אלע זענען געווען אויבן אונטערן כסא הכבוד, מורא'דיג. פארוואס האט מען אונז אראפגעשיקט אונטן? ווייל מיט האלטן עקשן מיטן יצר וועלן מיר ווערן העכער און גרעסער. למטה יוסף. מ'האט דיר געשיקט אונטן למטה ווייל דו זאלסט מוסיף זיין מעשים, זאלסט ווערן גרעסער, די נשמות ווערן העכער און גרעסער. למטה, ביסט אראפגעקומען אונטן, מנשה, האסט זיך פארגעסן אינגאנצן. פארטינקען דארטן איך וויל נישט זאגן ווי. למטה ביסט אראפגעקומען אונטן מנשה האסט זיך אינגאנצן פארגעסן מלשון כי נשני אלקים. זאגט ער גדי זאג נאר בן סוסי ביסטו נישט קיין פערד? וואס איז אנדערש פון דיר מיטן פערד? ר' מאיר'ל פרעמישלאנער זאגט עס איז א מעשה דארטן א מעשה שלא היה. א מעשה שלא היה, דארטן געווען דארטן איינער אריינגעגאנגען אין שטאל זיינע פון פערד, איינער איז אריינגעגאנגען אין שטאל פון פערד און האט ארויסגעגנבעט א פערד, איין פערד ארויסגענומען, באלד געגאנגען גנבענען די צווייטע פערד, און דעמאלטס איז דער בעלעבאס אריינגעקומען האט אים געכאפט אזוי אויפן מינוט, פרעגט אים צוויי שאלות האב איך צו דיר, די ערשטע זאך וואס טוסטו דא? און די צווייטע שאלה ס'פעלט דא א פערד. זאגט ער, אויף ביידע שאלות איז דא איין תשובה, ענטפערט אים די גנב. וואס איז די תשובה? אין פריעריגן גלגול בין איך געווען דיין באס, איך האב דיר מעביד געווען, איך האב דיר צו שווער מעביד געווען, איך האב דיר נישט געצאלט צייטליך, איך האב דיר נישט געצאלט אסאך מאל, וועגן דעם איז נגזר געווארן אין הימל אז איך זאל נתגלגל ווערן אין א פערד, איך זאל ארבעטן ביי דיר, ווייל איך דארף משלים זיין דעם תיקון, איך דארף פאר דיר אלץ באצאלן, משלים זיין דעם תיקון. אבער היות כ'האב געענדיגט דעם תיקון בין איך געווארן אויס פערד און בין געווארן צוריק א מענטש. דאס איז א תירוץ אויף ביידע שאלות, וואו דער פערד און וואס איך טו דא? איך בין געווען דער פערד און איך בין געווארן א מענטש. פארשטאנען ביז דא? זאגט אים דער באס, דער באלעבאס האט אים געזאגט, ער זאגט נישט צו רייטן אויך, אבער גיב אכטונג ווער נישט נאכאמאל א פערד, בסדר? אקעי. ער איז ארויסגעגאנגען שפעטער אינדרויסן דער באלעבאס און ער טרעפט אים ווי ער שטייט און פארקויפט דעם אלטן פערד וואס ער האט גע'גנב'עט. דער מענטש פרעגט שטיל רייטן אויך, זאג נאר האב איך געווארן נאכאמאל א פערד? גדי בן סוסי, וואס מאכט זיך נאריש? לאמיר זיך גיבן עם השם חזקו ונתחזקה. ס'איז דא דא נאך א ווארט וואס די רבינו יונה זאגט דא, דער תרגום יונתן זאגט דא, פריער האט ער מיר געזאגט הי כמלאכיא, דער תרגום יונתן זאגט דא נאך עפעס א ווארט. מיט והתקדשתם והייתם קדושים דאס איז די לשון פון תרגום יונתן. ותתקדשון.

אנטשולדיגט, דער לשון פון תרגום יונתן איז נישט די וואך והייתם קדושים לאלוקיכם. דאס איז והייתם קדושים לאלוקיכם די וואך האב איך אייך פארגעליינט וואס איז הי כמלאכיא, אז מען איז א מלאך. די די לשון פון תרגום יונתן איז אויף והתקדשתם והייתם קדושים. אין פרשת קדושים. אין סוף פרשת קדושים והתקדשתם והייתם קדושים דארטן זאגט דער תרגום יונתן. ותתקדשון ותהוון קדישין בגופיכון, זיין מקודש אין די גופים, מטול דאקבל ברעוא צלותכון בשכר דעם כ'וועל מקבל זיין ברצון ענקער. ס'איז געווען א מעשה פלא פאר אפאר יאר צוריק, מער פון אפאר יאר, מער פון אפאר יאר, נישט פאר צוואנציג יאר צוריק, אין ירושלים, ס'האט דעמאלט שטארק געדונערט, ס'איז געווען איינע פון די שכונות אין ירושלים, געווען דארטן א אינגל וואס האט זיך געשפילט מיט אלע קינדער, און אינמיטן שפיל איז געווען א שטריק אויף זיין האלז, א קליין קינד, א שטריק, און כמעט כמעט אויסגעגאנגען, אבער איז געווען הצלה דארט אין בנין, און געבן א לויף אראפ, און האט אים געראטעוועט גענומען אין שפיטאל, אבער, האט אים געראטעוועט פון טויט, אבער בלי הכרה איז ער געווען, און מען האט נישט געקענט צוריק ברענגען די הכרה, די גרעסטע דאקטוירים דארטן אין הדסה האבן געזאגט אז, אז צום מח, ס'איז געווען אפאר מינוט, ביז די הצלה מענטש איז אנגעקומען, איז גענומען אפאר מינוט איז געווען פארשטריקט די די האלז, איז דעמאלטס איז די בלוט נישט אנגעקומען צום מח, ממילא זיי זעען נישט קיין שום תקנה אז זיך קען די קינד זאל זיך קענען אויפכאפן, זיי זעען נישט קיין שום תקנה די קינד זאל זיך קענען אויפכאפן, איז געווען אפאר מינוט וואס די בלוט נישט אנגעקומען צום מח, ער איז געווען פארשטריקט מיטן מיטן מיט א שטריק אויפן האלז. אזוי איז ער געלעגן חדשים. חדשים. אריבער צוויי חדשים. כסדר די עלטערן געלאפן אין שפיטאל און אין שפיטאל און שטוב. אריבער צוויי חדשים. און די טאטע קריגט אפילו א טעלעפאן פארטאגס פון א אידן ווער די עלטערע עולם דא געדענקט אים, יא, רבי דוביד'ל פרענקל. ער איז געווען א הויז בחור ביים חזון איש. הויז בחור ביים חזון איש. די עולם געדענקט אים דא די עלטערע עולם. רבי דוביד'ל פרענקל איז געווען א משפחה מיט דעם מיט דעם אינגערמאן. ער האט אים אויפגעהויבן א טעלעפאן, דאס איז געווען אזא שארפער. און זאגט הער זיך איין, כ'האב געהאט יעצט עפעס א חלום, כ'ווייס נישט וואס די חלום איז, אבער דאס האט מיט דיר. נו, וואס? איך חלום איך בין, איך בין אין הימל, כ'בין ארויף אין הימל, כ'בין אין בית דין של מעלה, און דארטן אין די זעצט בית דין של מעלה איז געווען לעבן זיי א פושקע מיט צעטעלעך, מיט צעטעלעך מיט פון נעמען פון די אלע לעבעדיגע, און אויף יעדע צעטעל אויף יעדן נאמען אין בית דין של מעלה דן, אם לחיים צו פארקערט, מ'איז דן, הללו מיימינים והללו משמאילים, מ'איז דן. אינמיטן זעה איך ווי ס'איז ארויפגעקומען דער נאמען פון דיין צעטעלע, פון דיין אינגעלע, פון דעם, פון דעם בעיבי וואס איז געווען נעבעך פארשטרעקט דארטן אן הכרה. איך זעה ווי ס'קומט ארויף די צעטעלע, און בית דין של מעלה איז אזוי דן, מיימינים ומשמאילים, און איך זעה פלוצלינג ווי ס'איז ארויפגעקומען א בלויע שערה'לע, א בלויע שערה'לע, און גיט א שנייד אפ דעם צעטעלע, א שנייד אפ פון דעם צעטעלע און די פסק דין הוא לחיים. איך ווייס נישט וואס דאס מיינט, דאס האט מיט דיר, איך האב דיר געוואלט איבערגעבן דעם דעם דעם דעם חלום, א גוט יאר, האט ער פארמאכט דעם טעלעפאן. ר' דוד'ל האט דאך גערעדט אזוי קורץ און שארף. געמאכט דעם טעלעפאן, עס איז געווען זעקס אזייגער פארטאגס. עס גייט נישט אריבער אפאר מינוט, די אינגערמאן ביז ער האט זיך געקענט כאפן וואס ר' דוד'ל האט אים דערציילט, גייט נישט אריבער אפאר מינוט קומט א צווייטע טעלעפאן. א טעלעפאן פון שפיטאל, די עלטערן זאלן שנעל אריבערקומען. קוים מיט איין אטעם גלייך אריבערגעלאפן אין שפיטאל, און דאקטוירים האבן מקבל פנים געווען האבן זיי געזאגט אונז ווייסט מיר נישט וואס דאס איז, מיר האבן נאך אזא זאך נישט געהאט דא, אבער ער האט זיך היינט פארטאגס אויפגעהויבן און ער האט געבעטן וואסער, דא האט עטס אים. זיי גייען אריין אין צימער זענען כמעט אנידערגעפאלן די עלטערן זעען די קינד רעדט ער בעט וואסער, ער בעט וואסער און ער רעדט און לאכט. און דאקטוירים זאגן הערט זיך איין, אונז ווייסט מען נישט מ'האבן נישט אין דעם קיין נסיון, ביי אונז איז דאס געווען שוין, זיי האבן זייער שפראך זייער נאמען אויף דעם, און אבער מבחינתנו, אונז וועלן אים באלד אראפ נעמען אויף נאך פיקטשערס מאכן, טעסטן, אבער איר קענט אים אהיים נעמען. שוין. זענען דארטן געווען אפאר שעה, ביז זענען אהיים געפארן, ביז זענען אהיים געפארן, ער מיט איר, דער טאטע מיט דער מאמע, זענען אריינגעגאנגען אין טעקסי, זאגט דער טאטע פאר די מאמע, ער זאגט פאר זיין רעבעצן, דו ווייסט מרוב בהלה האב איך דיר נישט דערציילט, ס'איז געווען צוויי מינוט פאר די טעלעפאן פון שפיטאל איז געווען עפעס א מאדנע טעלעפאן פון ר' דוד'ל, פון ר' דוד'ל פרענקל, עפעס אזא אינטערעסאנטע טעלעפאן מיט א, מיט אז ער חלומ'ט ער בית דין של מעלה און ס'איז געקומען א בלויע שערה'לע און אפגעשוירן, און די בלויע שערה'לע האט אפגעשוירן דעם צעטעלע, און ער זעט ווי זיין רעבעצן ווערט בלאס, פרעגט ער וואס איז געשען? זי איז בלאס, ער פרעגט, זאל איך גיין אין שפיטאל? ער זעהט ווי זי ווערט בלאס, האט זי אים געזאגט ניין איך וועל דיר מסביר זיין, זי איז א תופרת, מאכט בגדים און פאררעכט בגדים, און זי גייט כסדר אין שוק אין מחנה יהודה, אין מחנה יהודה אין שוק גייט זי קויפן די בד, די שטאף, כסדר, און זי זאגט נעכטן נאכמיטאג איז זי אויך געווען דארט אין מחנה יהודה, און זי האט געזאגט דארטן פארן מוכר ער זאל אראפנעמען אראפנעמען בד וואסערע פארב זי וויל, האט איר ארויף גענומען, זי האט א בלויע שערעלע, זי האט איר שערעלע וואס זי שערט, די בלויע שערעלע, אבער זי האט געפריווט צו שערן ס'נישט געגאנגען, האט זי געבעטן דעם מוכר, כסדר אסאך מאל אזוי, האט זי געבעטן דעם מוכר ער זאל פריוון, אבער נעכטן איז געווען די ערשטע מאל זאגט זי אים, שטענדיג האט זי איבערגעגעבן מיד ליד דעם שערעלע, נעכטן די ערשטע מאל זי האט אוועקגעלייגט אויפן טיש א גדר אין יראת שמים און זי האט געבעטן רבונו של עולם זעסט איך בין משנה מיין וועג איך מאך א גדר האב רחמנות אויפן אינגעלע האט מזכיר געווען דעם אינגעלע און דאס איז די בלויע שערעלע דאס איז די בלויע שערעלע וואס האט געגעבן א שנייד דעם צעטעלע דעם זי האט זיך דאך געדרייט מיט א בלויע שערעלע זי האט געהאט א בלויע שערעלע פאר די שטאף פאר די בד. און די נעכטן איז געווען די ערשטע מאל וואס זי האט אוועקגעלייגט דעם שערל אז איך בין נישט איבערגעגעבן מיד ליד, אוועקגעלייגט אויפן טיש, און זי האט אוועקגעלייגט די ערשטע מאל אויפן טיש, און זי האט געשריגן רבונו של עולם גיב א קוק איך האב געמאכט א גדר אין יראת שמים, איך האב געמאכט א שינוי אין דרך, א גדר אין יראת שמים, האב רחמנות אויפן קינד בזכות דעם, און דאס איז געווען די תוצאות, דאס איז געווען די בלויע שערעלע וואס זי האט אפגעשוירן דעם צעטעלע, אונז ווייסט מען נישט קיין חשבונות שמים, אבער דאס איז וואס שטייט דא אין תרגום יונתן, ותתקדשון ותהון קדישין בגופיכון. קדושת הגוף, מיד ליד, קדושת הגוף, מטול דאקבל ברעוא צלותכון, פאר דערפאר בין איך מקבל די תפילות, מענטש איז זיך מקבל, זוכט דאך היינט אזויפיל סגולות, א קליינע גדר, מיד ליד, אה, א קליינע גדר, גיב א קוק וואס די תכלית איז געווען, גיב א קוק, גיב א זעהן ר' פנחס, רבי פנחס'ל קאריצער זאגט די וואך, אז שטייט אין פסוק במדבר הזה יתמו ושם ימתו, יתמו מיט ימתו האבן די זעלבע אותיות. וואס איז די נפקא מינה? ביי יתמו איז דא א פינטעלע אין די תוו, און ביי ימתו איז נישט דא קיין פינטעלע אין תוו. זאגט ער, מיט איין פינטעלע וועסטו ארויסגיין פון ימתו און עס ווערן יתמו. רבי ר' פנחס'ל קאריצער. מיט איין פינטעלע א שינוי. א קליינע פינטעלע. ס'איז נישטא קיין קליינע זאכן. ביים אייבערשטן איז אלץ גרויס. מטול דאקבל ברעוא צלותכון. מיט א פינטעלע א שינוי. גייסטו ארויס פון ימתו און ס'ווערט יתמו. זאגט רבי ר' פנחס'ל קאריצער. א פינטעלע. ווי דער שרף געפלעגט זאגן, דער שרף האט געזאגט מעלה עשן כל שהוא, מיט א כל שהוא ביסטו מעלה עשן פארן אייבערשטן, מיט א כל שהוא, א פינטעלע, ביסטו שוין מעלה עשן ריח ניחוח אשה להשם. יסוד פון א אידן, ווי דער בית אהרן ברענגט פון רבי ר' שלמה קארלינער אז ער האט געזאגט אז וואס אינגעלייט שטייגן נישט איז ווייל זיי ווייסן נישט צו שאצן יעדע עובדא, זיי ווייסן נישט צו שאצן יעדע קליינע עובדא, מיר ווען מיר זענען געגאנגען אין די גאס, מיר זענען אריבערגעגאנגען בשלום, די אויגן. די אויגן, זענען מיר אהיים געקומען האט מען געטאנצן ארוממך השם כי דליתני, האט מען געטאנצן ארום ממך, מען ווייסט נישט צו שאצן יעדע קליינע עובדה, וויסן א שמחה מיט יעדן מיט יעדן קלייניקייט, א שמחה יעדע פינטעלע, פון א פינטעלע גייסטו ארויס פון ימתו פאר יתמו, מיט א פינטעלע האסטו געזען א שערעלע, יד ליד מען קען מיינען, פארדינט די לעבן פון א קינד.

דער יצר הרע פאר צדיקים זעט ער אויס ווי הר גבוה, רשעים נדמה להם כחוט השערה, איז ער מסביר אזוי, ביי א צדיק יעדע קלייניקייט, איינמאל פארמאכט די אויגן, איז ביי אים פונקט ווי א הר גבוה, איי, ברוך השם, א הר גבוה, ביים רשע זעט כחוט השערה, דאס איז גארנישט, דאס איז גארנישט, דערפאר. די יצר הרע זאגט אים ס'איז גארנישט, ממילא איז ער מכשיל נאכאמאל און נאכאמאל. א צדיק יעדע קלייניקייט וואס ער האט געבראכן, זאגט ער, זעט אים אויס ווי הר גבוה, ברוך השם, איך האב געטאנצן ארום ממך השם, מיט יעדע קלייניקייט וואס איך האב געבראכן, יעדע קלייניקייט, די רשעים איז מכשיל בחוט השערה, ממילא, ס'איז גארנישט, און אזוי לייגט ער אים אין דר'ערד אריין. יא, דער הייליגער חתם סופר טייטשט די וואך, די גמרא זאגט אין חגיגה דף ה, כל העובר עבירה אחת יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו עבר כל השנה כולה, העובר עבירה איינמאל אפילו איינמאל א יאר נישט איין מאל א יאר, יום אחד בשנה, יום אחד בשנה מעלה עליו הכתוב כאילו עבר כל השנה כולה, כאילו האט עובר געווען א גאנץ יאר, איין טאג א יאר געזינדיגט כאילו א גאנץ יאר. זאגט דער הייליגער חתם סופר, אונז ווייסן מיר דאך דער מדרש זאגט דאך א מידה טובה מרובה ממידת פרעניות, חמש מאות פעמים, פינף הונדערט מאל. און ממילא קומט אויס טאמער איין טאג דו לערנסט פילסט אן א טאג בתורה ומצוות ומעשים טובים איז כאילו האסט געלערנט פינף הונדערט יאר. איז דאס די טייטש אין פסוק זאגט חתם סופר למען ירבו ימיכם, א טאג וואס דו לערנסט איז אזוי גרויס ווייסט ווי? כימי השמים על הארץ, די גמרא זאגט אין פסחים צדיק ד' אז די וועג פון די ערד ביז די הימל איז א וועג פון פינף הונדערט יאר. למען ירבו ימיכם וימי בניכם, א טאג וואס א מענטש לערנט און דאווענט ווערט אזוי גרויס כימי השמים על הארץ, פונקט ווי א טאג פון פון שמים על הארץ, פון די ערד ביז די הימל איז פינף הונדערט יאר, אזוי איז יעדע טאג וואס א איד נוצט אויס, איין טאג ווי פינף הונדערט יאר. נו, וויפיל טויזענטע יארן האט ער שוין? און כ'וועל מחזק זיין. האט ער געזאגט דארטן פארן חזון איש, איינער האט געזאגט פארן חזון איש, דער עולם הזה איז דאך א חלום, האט אים געזאגט, יא, פאר איינער וואס שלאפט. ווען ער שלאפט נישט, גיב א קוק, איין טאג איז פינף הונדערט יאר. יום לשנה יום לשנה, דער חידא ברענגט בשם דעם מהר"ש פרימו, ברענגט עס שמחנו כימות עניתנו, שנות ראינו רעה, זאגט ער אויף יעדן יאר האט דער אייבישטער געזאגט די יאר די וואך יום לשנה יום לשנה שטייט ביי די מרגלים יום לשנה יום לשנה יום ל זאגט ער על אחת כמה וכמה אויף די טאג וואס א איד גייט אריבער יסורים עס גייט אריבער שוועריקייטן, וועט אוודאי די אייבישטער משמח זיין דעם אידן קעגן יעדן טאג יסורים וועט ער קריגן א יאר וועט ער קריגן א יאר שכר טייטשט ער שמחנו כימות עניתנו שנות פאר יעדן טאג וואס מען האט זיך געפייניגט אונז צאלן א גוטע יאר פארוואס ווייל ראינו רעה דאס האבן מיר דאך געזען ביי די רעה אז דאס זאגט יום לשנה יום לשנה. אויב ביי די רעה איז געווען יום לשנה יום לשנה, איז דאך אוודאי ביי די יארן וואס מ'האט זיך געמוטשעט, אויף יעדע יאר יעדע טאג וואס מ'האט זיך געמוטשעט, שמחנו כימות עניתנו שנות פאר יעדן טאג א יאהר, ווייל די ראינו רעה יא זאל מצער זיין, זיי האבן זיין דער חתם סופר זאגט די וואך, דער חתם סופר הייליגער חתם סופר זאגט, ומה הארץ השמנה היא אם רזה, היש בה עץ אם אין והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, ווי דער הייליגער חתם סופר דאך ידוע וואס טייטש רש י זאגט היש בה עץ, א אדם כשר וואס איז מגין, יא? היש בה עץ, א אדם כשר וואס איז מגין. ווי דער חתם סופר וואס מיינט היש בה עץ? א צדיק וואס איז מגין על דורו כצל. ווער איז דאס? דאס איז איינער וואס איז גומל חסדים. פארוואס הייסט דאס א עץ? ווייל פונקט ווי די עץ, די עולם איז נהנה פון די פירות, איז די זעלבע זאך די עץ, אז מען איז נהנה פון דעם, אז די עולם איז נהנה פון אים. אז די עולם איז נהנה פון אים. היש בה עץ מיינט א גומל חסדים. פארוואס הייסט עס א עץ? פונקט ווי די עולם איז נהנה פון פירות, איז די זעלבע זאך די עולם נהנה פון זיינע חסדים. זאגט טייטשט דער חתם סופר אזוי. היש בה וראיתם את הארץ מה היא השמנה אם רזה היש בה עץ צו ס'איז דא א בעל חסד אם אין אויב ס'איז נישט דא קיין בעל חסד דעמאלטס והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ ווייל טאמער ס'איז דא א בעל חסד ברענגטס מען נישט פון די פירות ווייל דעמאלטס איז נישט קיין ראיה די ארץ איז מבורכת ווייל ס'קען זיין ס'איז בזכות דעם בעל חסד.

האט ארויסגעגעבן דעם ספר, האט ער גענומען א מפיץ, נאר נישט געווען פונקט ווי היינט, א מפיץ ארומגעפארן די גאנצע וועלט, א מפיץ, נישט געווען פונקט ווי היינט. צוואנציג יאר שפעטער האט ער געהאט א גריס, אז ווען דער לשם האט אנגעקומען דער ספר אין באגדאד, האט דער בן איש חי גענומען א חופה און אויסגעשפרייט א חופה און געטאנצן כאילו מיט א ספר תורה, כאילו ס'איז א ספר תורה, האט אנגעהויבן צו שפרינגען און טאנצן מיטן לשם, ווייל ער האט אזוי מחשיב געווען דעם לשם. און ער האט עס געהערט צוואנציג יאר שפעטער דער לשם האט ער געלאזט אפאר טרערעלעך, האט אים געפרעגט וואס וויינסטו? כ'האב שמחה! ער האט געטאנצן מיט דעם אונטער א חופה. דו פרעגסט וואס איך וויין, שוין אריינגענומען אין צימער, האט ער באוויזן וויפיל ביכער ס'איז דא, זיין כתב יד, ווען איך ווייס מ'איז אזוי מחשיב די ספרים וואלט איך ארויסגעגעבן דאס אלטע צו דרוק, היינט בין איך שוין אלט איך קען עס שוין נישט דרוקן, א שאד אויף דעם. ווען איך ווייס מ'איז עס אזוי מחשיב. די גרויסע לשם האט געדארפט דעם ווארט זאל אים געבן א שטופ. זייט א בעל חסד, איך מיין א בעל חסד, די עולם מיינט עס איז מיט געלט, ס'איז מיט וואס ס'איז, יעדע זאך גיבסט יענעם א גוט ווארט, א א א שטופ, א א א זעץ אויף די פלייצע, גיב זיך א גיב זיך א שאקל, גיב זיך א ריר. רבותי. זיך גענומען, זיך געגעבן א נעם, זיך געגעבן א שאקל, ווי האט ער געזאגט, יענע וואך איז דאך געווען די חתונתו זו מתן תורה, יענע וואך איז געווען חתונתו זו מתן תורה, ס'איז א בחור האט פארשפעטיגט יענע וואך אינמיטן סדר, צום סדר אין ישיבה, משגיח האט אים געפרעגט פארוואס אזוי שפעט, ער זאגט ער איז אינמיטן שבע ברכות. נאך אינמיטן שבע ברכות, רבותי יעצט נאכן שבע ברכות זיך אריינזעצן צו די הייליגע גמרות, און ווי געזאגט דארטן אין מצוה תקמ"ט, די וואס האבן געזאגט תריג מצוות, מצוה שישמח אדם עם אשתו בשנה ראשונה, א חתן און א ס'איז שנה ראשונה רבותי, זיך זעצן זיך זעצן פעסט מיט די גמרות, מיט די הייליגע גמרות, זיי זאגן אז סאטמאר רב איז געווען אמאל אין עץ חיים א בחינה,

אוי עס האט זיך מיר געלוינט פון אמעריקע ביז אהער צו קומען און הערן דעם מוסר שמועס, די יארן פארן זיך נעמען, זיך גיבן א שאקל, ווי זאגט ער דארטן דארטן געווען איינער ביי די באן אין שווייץ, ביי די באן אין שווייץ, ביי די באן סטאנציע, דארטן דא אסאך באנען, מהכא להתם ומהתם להכא, דארטן איינער אריבער געגאנגען ערב שבת, פרעגט אים ווי דארפסטו? א חבר זיינע, האט אים געפרעגט ווי דארפסטו, זאגט ער דארטן, ס'איז דא די באן, די באן פארט יעצט דארטן, ער ניין איך ווארט אויפן קומענדיגן, פארוואס? די קומענדיגע איז דא א טיש, איז דא עסן, א בעט אויף צו שלאפן, איך קען נישט אזוי, איך דארף עסן און שלאפן, זאגט ער אבער די קומענדיגע באן וועט נעמען אפאר שעה, ס'לוינט זיך מיר צו ווארטן. אויף עסן און שלאפן רואיג אויפן באן ערב שבת ער האט ס'לוינט זיך אים צו ווארטן ער האט געווארט אפאר שעה און געווען דער זון האט געבראטן און געקאכט איז ער ארויף געגאנגען און ער האט געגעסן ער האט זיך א מחיה געווען און ער האט געכאפט א גוטן דרימל א בעט א ווייכע בעט געשמאק געשלאפן מען האט זיך געדארפט אפרוען פון די פאר שעה אונטערן זון ביז ער איז אנגעקומען דארטן זעהט ער אך און וויי ער איז געפארן די פארקערטע זייט. ער איז געפארן די פארקערטע זייט, ס'איז געווארן שבת, ער האט געמוזט דארטן טרעפן עפעס אכסניא אויף שבת, ביז אהין אהער. האט ער געזאגט, אזוי קוקט אויס א מענטש ס'איז אזוי שקוע אז זאל זיין באקוועם, עסן מיט שלאפן זאל זיין באקוועם, באקוועם, קען אסאך מאל פארפארן, ער זעט נישט ווי ער דארף אנקומען, ער פארט אויף די פארקערטע זייט אסאך מאל, כאפט זיך שפעטער אז ער איז אנגעקומען אויפן פארקערטע זייט, אלץ ווייל ער זוכט זיין באקוועמליכקייט, נאר באקוועם און נאך באקוועם, ס'דארף זיין באקוועם, אוודאי דארף זיין באקוועם. מען לייגט נישט די גאנצע רעשעווע אריבער אויב דו באקוועם שטייט מען ווארט אפאר שעה און דו וועסט האבן א באקוועמע בעטל דארטן לאמיר זיך גיבן א שאקל מיט עקשן הא? גיב מיר א ריע גיב מיר א פרייליכע ריע גיי איינער האט אמאל אריינגעטראגן רבי שלמה זלמן אויערבאך האט ער מציע געווען עפעס זיין סדר היום האט ער מציע געווען דארטן א בחור האט ער מציע געווען אפשר נעמען א שעה און חזר'ן אלטע תלמידים אויך נעמען א שעה און אלטע זאגט ער איך האב נישט די צייט צו דעם און דעמאלט איז געלעגן דארטן א ספר, א מתנה פון א בר מצוה איז געלעגן דארטן אויפן טיש, ווייס איך איינגעפאקט מיט א פאפיר און עס איז געווען א גומי אויף דעם, א גומי. האט רבי שלמה זלמן אראפגענומען דעם גומי, און געזאגט גיב א קוק ס'איז עס אזוי קליין, אין א מינוט מאכט מען עס אזוי גרויס אויפן גאנצן ספר, ווי אזוי מאכט מען עס אזוי גרויס? מיט אביסל רצון איז דא צייט אויף אלעס, מען קען מאכן די צייט גרויס, ער האט נישט קיין צייט, אפילו אויפן קיצור שלחן ערוך האט ער נישט קיין צייט, אויף דריי מינוט, ער האט נישט קיין צייט, גארנישט, ער האט נישט קיין צייט אויף גארנישט. ער האט נישט קיין צייט. איינער איז געקומען זאגן ר' בערל דער פיאן האט אמאל געזאגט פאר א בחור אז דו ווייסט ווי מען פארט אין ישיבה לערנען מיט א רענצל, מיט א רענצל א מזוודא, א רענצל צו נעמען די זאכן, אז איינער וועט אריינפאקן יא די שיך מיט די בלוזקע מיט די העמד מיטן קאפעליטש אריינפאקן ס'איז געשטאפט ס'איז נישטא קיין פלאץ, איינער וועט מאכן אביסל סדר דא לייג איך די זאקן דא די שיך דא די העמדער, מסודר וועט זיין פלאץ פאר אלעס וועט נאך בלייבן פלאץ אויך, זיך מאכן א סדר היום, שוין אזוי מבולבל, ס'איז דא צייט אויף אלעס, אויף לערנען, אויף דאווענען, אויף דעם אויך, ס'איז דא צייט אויף אלעס, אז דו ביסט אזוי מבולבל אן קיין סדר קוקט עס אזוי אויס, זיך מסדר זיין דעם טאג, און די אייבערשטער וועט העלפן. ווי געזאגט דעם רמז אז די לימוד פון די פרשה איז אויב א בכיה של חינם האט געמאכט א בכיה לדורות די לימוד איז א שמחה של חינם ברענגט א שמחה לדורות שמחה פאר גארנישט פאר בחינם זיין בשמחה ושמחה של חינם זיין א שמחה לדורות פשירסט עס